דער חפץ חיים שרייבט אין אגרות מאמרים מאמר כף ה שרייבט ער אמרו חזל אזוי שרייבט דער חפץ חיים אמרו חזל אין סנהדרין צדיק ז דבמוצאי שביעית בן דוד בא פירוש, זאגט דער חפץ חיים, מוצאי שביעית בן דוד בא, פירוש שבסוף שנת השמיטה, מתעוררת תמיד התעוררת למעלה על דבר ביאתו של משיח בן דוד. יעדן יאר סוף שמיטה ווערט א מורא'דיגע התעוררות אויבן אין הימל, שעת ביאתו קרובה. מפני שאז היא שעת רצון לפני הקדוש ברוך הוא, סוף שמיטה, שאם רק נהיה זכאים על ידי תשובה ומעשים טובים אפילו שלא במדריגה גבוהה כל כך, אפילו אן קיין מדריגה גבוהה כל כך, ווייל ס'איז א עת רצון אויף דעם צו ברענגען, לאמיר האפן אויף גרויסע זאכן, מוצאי שביעית בן דוד בא. מ'וועט פרעגן יעדן מענטשן, ווען מיינסטו איז די גליקליכסטע טאג אין לעבן? וואס וועט יעדער איד זאגן? יעדער איד וועט זאגן, משיח'ס טאג. ס'איז אזוי, משיח'ס טאג. אבער ביי קבלת שבת זאגט מען אביסל אנדערש. ווי זאגט מען ביי קבלת שבת? ישמחו השמים ותגל הארץ. ווען איז א גרויסע שמחה אויבן אין הימל? ווען איז תגל הארץ? יא, ירעם הים ומלואו

דאס איז א וואך פאר ראש השנה, ישפוט תבל בצדק, איר פארשטייט? דאס איז די שמחה, ס'א שמחה אויבן און אונטן, א טעג פאר ראש השנה, די געציילטע טעג וואס איז געבליבן. פון דעם פסוק לערנט ארויס דער מאירי אין חיבור התשובה מצוות שמחה אין ראש השנה.

אין הגהות חתם סופר דארט אין שלחן ערוך סימן תו ק צדיק ז זאגט דער חתם סופר אויף די משנה די משנה זאגט יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת זאגט דער הייליגער חתם סופר וואס שטייט נישט ראש השנה שחל להיות בשבת וואס איז דאס יום טוב של ראש השנה זאגט ער יום טוב זאל זיין אז יום טוב איז דא מצות שמחה שם יום טוב, א לשון וואס דער חתם סופר שרייבט אין א דרשה, עס איז אין דרשה אין כף ז אלול, ער זאגט, אבל העניין, זאגט ער כי יום ראש השנה הגם ש, כי יום נורא יום דין ומשפט על כל יצורי תבל, מכל מקום אינו יום עצבון,

כי מסיט חלילה וחס נישט קיין עצבות, כי הוא מסיטרא דקליפה וסיטרא דדינא ואין לעורר דינים ביום ההוא. זאגט דער חתם סופר ובפירוש נתנבא הנביא ואל תעצבו כי חדוות השם היא מעוזכם וואס שטייט אויף ראש השנה איז נאר מיט א שמחה ווי דער לעכעוויטשער איז געווען מרגלא בפומיה כי חדוות השם היא מעוזכם ס'איז א שמחה ביי דעם אייבערשטן אז מ'שטארקט זיך אין אים. גרויסע שמחה. אבער ווי זאגט דער חינוך אין שין יוד אלף, ווי דער חינוך איז דאס מגדיר, ונמצא, שהיום הנכבד הזה הוא קיומו של עולם. דער דאס איז קיומו של עולם ראש השנה. ולכן ראוי לעשות אותו יום טוב, ולהיותו במניין מועדי השנה היקרים, פון די מועדים, ואולם, זאגט דער חינוך אבער, מהיותו יום מועד לדון כל חי, ראוי לעמוד בו ביראה ופחד יותר מכל שאר מועדי השנה. אין דעם טאג דארף זיין ביראה ופחד מער פון אלע מועדי השנה. ס'טייטש דאס איז א שמחה וואס איז צוזאמען מיט א פחד. אייערען איז די לשון רבי ר' בונים אין בריוו, השמחה והדאגה מסותרת בפחד, יזכה השם להיות לו שניהם גם יחד. דא גייט א שמחה מיט א גרויסן לפניו נעבוד ביראה ופחד, מיט א פחד. מען דערציילט אז אין ראדין איז געווען אמאל פאר די תקיעות ביים חפץ חיים אין הפסקה האט יעדער איינער איינער האט געלערנט איינער האט געזאגט תהילים איינער האט געדאווענט זה בכה וזה בכה איז געווען דארט נאר צוויי בחורים אזוי וואס זענען ארויסגעגאנגען דא אין דעם בית מדרש דארטן אין דעם בית מדרש און קומען דערציילן דארטן פארן עולם וויפיל דאווענען דארטן פאר די תקיעות און ווען קומען האבן זיי עס דערציילט פארן עולם און חפץ חיים איז געקומען א קום אריין האט ער געהערט וואס וואס טוט זיך דא קומט דערציילן און דאווענען דארטן איז חפץ חיים ארויף אויפן ארון קודש און האט געשריגן דעם עולם אזוי מען גייט יעצט בלאזן תקעו בחודש שופר בכסא ליום חגנו וואס הייסט עס בכסא

א בן יחיד. און בשעת וואס ער איז דא געווען, איז זיין מאמע קראנק געווארן. נישט געוויסט וואס מ'טוט דא, וויאזוי איז מען מודיע פארן בחור, א בן יחיד, דער דא, יענע דארטן, ס'איז נישט ווי היינט פליגערס, מען פארט אהין, אהיים. וואס טוט מען דא? מען האט אים עס נישט מודיע געווען. לימים איז זיין מאמע אוועק. און דא איז געווארן א פראבלעם וויאזוי מען מודיע דעם בחור בן יחיד זיין מאמע איז אוועק און זי ער זיצט אין ישיבה ווייט וויאזוי מען איז עס מודיע מ'האט טעלעגראמט מיטן טאטן וואס מען טוט דא די טאטע האט אריבערגעשיקט א טעלעגראם ער האט א עצה ער ווייסט אז זיין זון האט זייער ליב א נייע קאפטן ער איז נוראדיג משוחד אויף א נייע קאפטן וואס איז ביי אים א נייע קאפטן מ'זאל אים קויפן א נייע קאפטן, זאגן אז טאטע האט עס געשיקט, אין דעם נייעם קאפטן זאל מען אריינלייגן אריינשרייבן א צעטעלע אז די מאמע איז אוועק, אין דעם נייעם קאפטן אריינלייגן, און אזוי האט מען געמאכט, מען האט אים געקויפט א נייע קאפטן, ער האט זיך געפריידט מיטן קאפטן, א נייע קאפטן, אה, דאס איז געווען משאת נפשו, און ער האט שפאצירט מיטן קאפטן, פלוצלינג ער גיבט א לייג אריין די הענט אין קעשענע, און זעט דא וואס דא טוט זיך, ס'איז אים געווארן נישט גוט. האט די חפץ חיים געשריגן נעמען צום עולם פאר די תקיעות יעדע איד כל באי עולם גייען קריגן א צעטעלע אין קעשענע אין דעם טאג אלע שפרינגען ארום מען טאנצט ארום נישט נאר ראש השנה אינמיטן יאר נאך נאך ראש השנה און יום כיפור אויכעט אינמיטן יאר ביז פלוצלינג די צעטעלע הייבט אן צו ארבעטן דעמאלטס נעט די צעטעלע ווען ס'קומט די צייט פון די. אויף דעם האט מען געשריגן תקעו בחודש שופר, בלאזן שופר פארוואס בכסה אזוי עפעס א באהאלטענע צעטעלע אין קעשענע, צו ב זאגט די חפץ חיים צו באהאלטן אויף די באהאלטענע צעטעלע די יארצייט יעצט היינט ביינאכט די יארצייט. בכסה, בכסה וועגן די באהאלטענע צעטעלע, איז האט ער געשריגן ווי אזוי האבן בחורים מעיז געווען צו גיין יעצט שפאצירן קוקן וויפיל דאווענען דארטן און וויפיל דאווענען דארטן, ווען מען דארף דעם ממתיק זיין וואס שטייט אין צעטעלע, אזוי ארום אז די טייטש איז דאס איז מ'ציטערט בפחד, אונז האלט מען נאך יעצט פאר די צעטעלעך, בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך השם, נאך פאר די צעטעלעך. זאגט נאך די ישמח משה ישמח משה גאנץ חודש אלול האט ער געארבעט געזאגט נאר מיט שמחה גערעדט נאר אויף שמחה מיט אויף שמחה מען גייט ממליך זיין דעם אייבערשטן מיט שמחה זיין מיט שמחה שמחה פאר נעילה האט ער זיך געגעבן א דריי אויס און האט געזאגט דעם עולם אזוי נישט אלע וואס זענען געווען דא יענע יאר זענען יעצט דא דא אויכעט. נישט אלע וואס זענען געווען יענע יאר זענען יעצט דא דא אויכעט. און ער האט ממשיך געווען. און ער האט ממשיך געווען. פארשטייט. די עולם האט זיך געגעבן א צוויין, און דעמאלטס האט ער אנגעהויבן נעילה. רבותי, אונז זעמער יעצט פאר ראש השנה, וואס מיט א שמחה וויסן אז אונז האלט מען דאך יעצט, ווי מ'האט געזאגט אז מ'נעמט א, מ'האט גענומען א קאראוואן א בית מדרש, גענומען א קאראוואן א בית מדרש, און די גבאים זענען געשטאנען אין חצר, מ'דארף אראפלאזן דעם בית מדרש, אבער די גבאים שטייען אין חצר,

ארון קודש איז אויף מערב זייט. וואס טוט מען דא? האט דער אינגל געזאגט, טאטע וואס איז געשען? לאמיר זאגן שנעל, רעכטס, לינקס, פארקערט. זאגט ער, יעצט קענסטו רעדן צום לאמפ. כל זמן די דאס איז אין די לופטן און די שלט איז ביי דיר אין די הענט. ווען די זיגער די קאראוואן איז דאס איז יעצט רבותי. יעצט איז דאך די שלט ביי אונז אין די הענט האט דער אייבערשטער אריינגעגעבן דעם שלט די קאראוואן אין די לופטן. ס'איז ביי אונז אין די הענט, יעצט, יעצט איז די צייט, אויף דעם האט מען אונז געגעבן די טעג. געווען עפעס א לוויה פון עפעס א בחור, געווען א בחור געפארן מיט א טיול אין ישיבה, מיט די טיול, מיט די ישיבה איז ער געפארן, אינמיטן טיול האט מען אנגעהויבן צו זוכן דעם בחור, נו, איר פארשטייט אליין, מען האט אים געזוכט, נו, די משגיח האט געקלינגען צום טאטן, ער האט נישט געקענט ארויסזאגן, האט ער געזאגט, מען זוכט דעם בחור, מען זוכט דעם, מען זוכט דעם בחור. שוין ער גיט אים איבער דער ראש ישיבה, ראש ישיבה האט אויך נישט געקענט זאגן, ביז שוין פארשטאנען קלאר, און זיך געראכטן צום לוויה, די טאטע האט זיך אנגעהויבן דארטן מספיד זיין, האט די טאטע געזאגט אזוי, איך בין באשולדיג נישט דעם מדריך פון די טיול, דעם מדריך, מען האט געציטערט וואס ער גייט דא זאגן, וועמען ער האט יא, וועמען ער באשולדיגט יא, דעם משגיח, צו וועמען, ער האט ממשיך געווען, איך באשולדיג נישט דעם משגיח, נו ווער איז דא געבליבן, דער ראש ישיבה? ווער? מען האט געציטערט וואס ער גייט דא ארויסזאגן, ער האט געשריגן איך באשולדיג נישט דעם ראש ישיבה אויכעט, איז ער האט געגעבן א געוויין, ער זאגט ער באשולדיגט נאר זיך אליין, ווען ער ווייסט וואס ס'ווארט אפ פאר זיין זון יענע יאר וואלט ער נישט אפגעלאזט דעם בית מדרש ראש השנה. ווען ער ווייסט וואס ס'ווארט אפ פאר זיין זון וואלט ער נישט אפגעלאזט די בית מדרש ראש השנה ווען דו האלטסט דעם דעם שלט ביי דיר אין די הענט ווען ס'איז ביי האלטסט ביי דיר אין די הענט דעם שלט דאס איז ראש השנה דאס איז די די גאנצע די די די טעג ס'איז דא אזא שטייגער די די די ערוך לנר זאגט אין ראש השנה י"ח ווען די גמרא שמועסט ארום אויף יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין טעג, וואס רודערסטו יעצט ארום? סליחות טעג מיט אזא ראש השנה, ונתנה תוקף, עשרת ימי תשובה מיט כפרות, מיט נעילה, כל נדרי. אויב יפה צעקה, בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין, איז וואס איז דא, איז וואס רודערסטו יעצט? קענסט דאך א גאנץ יאר שרייען. זאגט ער יא, זאגט די ערוך לנר אויפן פלאץ, אין ראש השנה י"ח זאגט ער אז יפה צעקה, טייטש איז יפה, ס'האט א כח. און מען זעט טאקע א גאנץ יאר ווי צעקות העלפט, אבער נישט שטענדיג, ס'איז דא אסאך מאל וואס ליידער נישט. דשאני עשרת ימי תשובה, שאפילו תפילת יחיד ודאי מהני, נישט יפה, ס'איז ודאי מהני ונקרע דינו לגמרי. ודאי מהני ונקרע דינו לגמרי, זיכער זיכער ער קען עס צערייסן, ער צערייסט עס אינגאנצן. איר פארשטייט וואס ס'טייטש דער שלט ביי דיר אין די הענט? פארשטייט וואס ס'טייטש וואס ער האט געזאגט ווען איך ווייס לאז איך נישט אפ דעם בית מדרש ראש השנה ודאי מהני ונקרע דינו לגמרי קענסט אלעס ווער ס'קוקט אריין א ביסעלע אין גמרא אין ראשונים זיין אלע אלע זיין אלעס די אלעס אלעס וואס איז געשען די יאר אינגע מיט בחורים מיט אינגלעך מיט אלע מעשות אלעס דינג האט מען יענע יאר אין די צייט ביז נעילה געקענט מבטל זיין ס'איז קלאר ס'איז לשונות איר הערט דאך וודאי מהני ונקרע דינו לגמרי איז אונז רעדט פני הצאן הלקוי אונז רופט אונז רעדט מען נישט וואס איז געווען אונז רעדט מען אבער וואס ס'וועט זיין מען זיצט יעצט מיט א שמחה אבער מיט א שמחה ווי די בית אברהם האט געשריגן דעם עולם זיך נישט דרייען ווי א נאר אויפן מארק ס'איז יעצט אלץ אפן יעצט איז אלץ ביי דיר אין די הענט יעצט איז אלץ ביי דיר אין די הענט יעצט קענסטו אלץ דרייען. יעצט ווען מען ניצט אויס די צייט. מען זאגט דארט נא אויפן פארוואס לערנט מען ארויס פון אם סיסרא די מאה קולות? מאה קולות אין ראש השנה? שופר, מען האלט ביי שופר, וואס מען איז מדייק די גמרא דארטן, כיון דלזכרון אתי כלפנים דמי, אז יעדע איד איז ווי מיטן פנים לפני ולפנים. האסט נישט געהאט פון וועמען לערנסטו ארויס מאה קולות אין אם סיסרא פון אלטע אראבקע האסט נישט געהאט פון וועמען ארויסצולערנען נאר פון אם סיסרא די אלטע אראבקע וואס לערנסטו ארויס פון איר די מאה קולות נאר די אם סיסרא זאגט ער שטייט דארטן אין פסוק בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב וואס האט זי געוויינט? זי האט געוויינט מדוע בושש רכבו לבוא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו דער ערוך זאגט ערוך ברענגט אז א מלאך איז געזעצן און געציילט, א מלאך האט געציילט וויפיל מאל זי וויינט ביז ער איז אנגעקומען צו מאה, מאה פעיות, ביז ער איז אנגעקומען נומער הונדערט, האט געציילט, וואס האט זי געוויינט? שטייט דארטן זי האט געוויינט מדוע אחרו פעמי מרכבותיו מדוע בושש רכבו לבוא, וואס האט זי געוויינט? דער סיסרא שטייט אין חזל איז געווען א גרויסע נצחן אין מלחמות, אלע מלחמות האט ער מנצח געווען. אבער זי האט געזען יעצט ער פארשפעטיגט האט זי געוויינט מדוע פ אחרו פעמי מרכבותיו איך ווייס שטענדיג געווינט ער אבער אפשר יעצט נישט אבער אפשר יעצט נישט דעם מיט דעם פחד וואס ליגן ראש השנה נישט בעטן פאר זכרנו לחיים ווייל סשטייט אין סידור אין טא מזאגט עס דארף מזאגט נישט דארף מען איבער חזר'ן נישט איבער חזר'ן נישט נישט דאס איז די ענין זכרנו לחיים זאלסטו וויסן ווי אזוי מזאגט זכרנו לחיים זכרנו לחיים זאגט מען אז דער רב חצקל אברמסקי איז אמאל געווען בא געדארפט געדארפט עפעס אמאל צדקה געלט א פיקוח נפש איז ער ארויפגעגאנגען אין לונדון צו עפעס א גביר א קמצן און ס'איז געווען ליל שבת ליל שבת

פארשטיין די טעג, די טעג אוואדי מיט א שמחה אבער וויסן אז דו שאקלסט יעצט דעם גאנצן יאר, ווי האט געזאגט דארטן רבי חיים שמואלביץ אז א אינגערמאן איז אוועק פון א לונגען אנטצינדונג חודש שבט וואס איז געווען א קעלט א פראסט ער איז אוועק פון א לונגען אנטצינדונג, זאגט ער ער איז אוועק פון די לונגען אנטצינדונג חודש שבט? ער איז אוועק ווען די זון האט געבראטן אין מחזור, ס'איז געווען הייס ראש השנה דעמאלטס איז ער אוועק. האלט איר דאך ראש השנה. מיר דא געהאט א זיידן הרב הערשקאוויץ זכרונו לברכה. האט ער געזאגט ער פלעגט זאגן בכסה ליום חגנו, וואס איז טייטש בכסה? האט ער געזאגט ס'איז געווען אמאל א אינגערמאן. וואס איז אוועק יונג. האט איבערגעלאזט פיצלעך קינדער. און די אינגערמאן איז געלעגן אויפן טלית מיט די ערד איבערגעדעקט מיטן טלית. האט א אינגל פון צוויי יאר זיינער זיך געשפילט מיט די ציצית. איז איינער צוגעגאנגען צו אים האט אים געפרעגט וואס שפילסטו זיך מיט די ציצית? דו ווייסט וואס איז באדעקט אונטערן טלית?

טויזענטע בהמות גייען אריבער איינס איינס, און יעדע צענטע בהמה לייגט ער א חוט הסיקרא, א רויטע, א רויטע צבע. און אזוי זענען ארויסגעגאנגען טויזענטע בהמות, צווישן זיי איז דא הונדערטע בהמות וואס האבן א חוט הסיקרא, הונדערטע בהמות, חוט הסיקרא, און אלע וואויעווען ארום, און קאמאנדעוועט ארום צוזאמען. זאגט מען די בהמה דו, ווען דו ווייסט וואסערע א רויטע סימן דו האסט אויף דיר, וואלטסטעך נישט געשפילט יעצט, וואלסטעך געלאפן אין טייך זיך אויסוואשן, אפוואשן. ס'איז די זעלבע זאך א מענטש איז דא בכסה, ער איז דא באדעקט, ער ווייסט נישט וואסערע סימן ס'איז דא, אבער דו דו ווייסט יא דו ווייסט נישט, אבער וואש זיך אויס, יעצט וואש זיך אויס, וואס וואש זיך אויס? נוץ אויס די צייט. ווי מ'האט גערעדט מיט א שמחה, ווי די קאזשניצער מגיד זאגט, אין נפילת אפים בערב ראש השנה, וואס איז די סימן? ס'איז נישטא קיין נפילת אפים, ווייל ס'גייט נישט אריין מיט א געפאלענעם פנים, ניין ניין ניין, ס'איז מיט א שמחה, איך בין א מיליארדער, איך האלט דא א שלט אין די הענט, איך קען זיך מאכן אסאך א זיסערער יאר ווי ס'איז געווען, איך האב דא דעם שלט מיט אלע כוחות, מיט א מיט א שמחה, און ווי דער לעכעוויטשער האט געזאגט חדות השם היא מעוזכם, ס'איז א שמחה ביי דעם אייבערשטן אז מ'שטארקט זיך אין אים, ס'איז א כביכול א שמחה ביים רבונו של עולם אז מ'שטארקט זיך אין אים, אבער וויסן די אחריות און אויסנוצן יעדע מינוט. ס'איז געווען אין ירושלים, איז געווען א גרויסע גביר, האט געהייסן רבי יאסעלע וויינבערג. יאסעלע וויינבערג איז געווען א נעפיו פונעם ברכת אברהם סלאנימער רבי. און ער געווען א גביר א גרויסער. און ס'איז געווען אינמיטן יאר, איז געווען עפעס א שווערע אנזעץ פון די עשירים. א שווערע בראך. די אלע עשירים האט מען דא אין ארץ ישראל נישט געקענט רעדן מיט זיי. זיי זענען געווען צענומען, פארנומען, מ'האט נישט געקענט מיט זיי רעדן. און דער יאסעלע האט זיך אויפגעהויבן און אריין געפארן קיין טבריה, טבריה דארט איז נאך געווען די חבריא קדישא פון סלונים, ער האט זיך אריין געזעצט אין בית מדרש, ער האט זיך אריין אין בית מדרש, דער פעטער, דער ברכת אברהם זיין פעטער איז אריין געקומען אין בית מדרש, ער זעט דארטן יאסעלע, פרעגט ער, יאסעלע וואס טוסטו דא? ער האט דאך געוויסט די אלע עשירים מען קען נישט רעדן מיט זיי, יאסעלע וואס טוסטו דא? האט ער אים געענטפערט, פעטער! מיין יריד איז ראש השנה! איך לאך זיך אויס יעצט, נאך א טעלעפאן, נאך א שטאנד, נארישקייטן. די טשעקן איז שוין גע'חתמ'עט געווארן ביי די תקיעות, נישט אין די תקיעות ביז נעילה, מיין יריד איז ראש השנה. האט איינער געפרעגט, איינער פון די גדולי פוסקי הדור, ער האט אים געפרעגט וועגן עפעס א געוויסע השתדלות אין די נײַן טעג, ביי די נײַן טעג איז נישט אלץ מעג נאך משא ומתן, איז ער, איז ער, האט ער אים געפרעגט וועגן השתדלות אין די נײַן טעג, האט ער וועגן השתדלות אין פרנסה, האט ער מיר געזאגט איך ווייס נישט ווי דו ווילסט, השתדלות מאכט מען אין די צען טעג נישט אין די ניין טעג, דעמאלטס שרייבט מען טשעק, אינמיטן יאר איז א שפיל מען דארף מאכן, מען דארף מאכן מצוות הבורא, מען דארף מאכן השתדלות, ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן מאכן השתדלות, אבער די טשעק ווערט נישט דעמאלטס גע'חתמ'עט. דאס איז א רש י אין ראש השנה דף ח' רבותי, רש י זאגט דארטן, באחד בתשרי ראש השנה לשנים, וואס זאגט רב נחמן בר יצחק אמר? וואס מיינט ראש השנה לשנים? לדין. זאגט די גמרא דכתיב מראשית השנה ועד אחרית שנה, מראשית השנה נידון מה יהא בסופה. זאגט רש י אין איין שורה, הקדוש ברוך הוא דן בתשרי את כל באי העולם, כל הקורות אותם עד תשרי הבא. אין איין ווארט, אין איין שורה זאגט רש י די גאנצע נתנה תוקף. הקדוש ברוך הוא דן בתשרי את כל באי העולם, אלע גייען אריבער דארטן, און דארטן ווערט כל הקורות אותם עד תשרי הבא, אלעס ווערט דארט נשרף. און ממילא, אויף דעם איז יעצט אויך די טעג, ווי זאגט ר' מרדכי'לע נאדווארנער, ווי ער זאגט אז די, אז די גמרא זאגט כל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון, כבני מרון, און די גמרא האט אפאר דרשות, איין דרשה כבני אמרנא, אמרנא מיינט פונקט די לעמערלעך וואס גייען אריבער איינס איינס, נאך א דרשה כחיילות בית דוד, די זעלנערס בית דוד זענען אויך אריבער געגאנגען איינס איינס, אזוי גייט מען אריבער. מיט ר' מרדכי'לע נאדווארנער, עיקר הדין בראש השנה איז וואס? ווי אזוי האט מען געדאווענט חודש אלול, סליחות טעג? זאגט ער דאס טייטש כבני אמרנא, ווי אזוי האסטו געדאווענט, אמרנא איז די תפילות, און כחיילות בית דוד וויפיל תהילים דו האסט געזאגט. ווי אזוי דו האסט געדאווענט. אויף דעם איז יעצט די טעג רבותי, זיך צו געבן א שאקל אונז האבן נאך יעצט, אונז זעמער נאך יעצט אזוי אין אלול. און דא האט א בחור דארטן באגלייט דעם משגיח פון קול תורה ר' גדלי' אייזמאן, און טוט אים בעטן אזוי אויפן וועג פאר ראש השנה, טוט אים בעטן, ער דארף עפעס חיזוק אויף ראש השנה, האט ער געשריגן ס'איז נאך אלול, גיי כאפ אריין, ס'איז נאך עלול, יעצט רחמים סליחות, כאפ אריין. האט זיך גענומען צו וויינען פארוואס האב איך עס נישט געוויסט אנהייב אלול. יעצט אבער אונז האלט מען יעצט ווייניגער פון א וואך צו ראש השנה. אויף דעם יעצט האט מען אלע כוחות, יעצט מיט א געשריי דער רבונו של עולם ווארט אויף אונז היינט, איר ווייסט אין הלכה אין פוסקים אז מ'ליינט ניצבים, פארוואס ליינט מען ניצבים פאר ראש השנה, דער לבוש אין תקפ ח, זאגט דער לבוש ווייל ווייל דארט אין די וואך שטייט עניני תשובה און דער אייבערשטער ווארט היינט אויף תשובה פון יעדן אידן יעדע איד היינט אויף תשובה דער שפת אמת זאגט אזוי שארף אתם ניצבים היום כלכם לפני השם אלוקיכם ער זאגט פאר כלל ישראל ענק האבן תשובה געטוהן האבן ענק זיך אוועקגעשטעלט לפני השם אלוקיכם איך האב נישט די מדריגה פארוואס זאל במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד? ענק טוען תשובה זענט עטס אין א העכערע מדריגה. זאגט ער לכן הוציא עצמו מן הכלל שטייט אתם ניצבים. ווייל איך בין נישט אין די מדריגה זאגט ער במקום שבעלי תשובה עומדים אתם דייקא. און ער זאגט דאס כל זה היה הכנה לדורותינו השפלים. משה רבינו האט געזען די נסיונות אין אונזער דור. האט ער געוויסט האט ער געזאגט אתם ווען א מענטש נעמט זיך היינט א מענטש נעמט זיך היינט איר ווייסט אז מען זאגט ביי די מלכיות הייבט מען אן וויאזוי הייבט זיך אן די פסוקי פון מלכיות?

יעצט האט מען זיך דערמאנט ווי ס'איז געווען דער באיאנער ווארט רשי זאגט די וואך לעברך בברית השם אלוקיך ובאלתו אשר השם אלוקיך כורת עמך היום כורת עמך היום האט ער געזאגט אזוי רשי זאגט דרך כורתי ברית אז מ'מאכט א מחיצה מכאן און א מחיצה מכאן און מגייט אריבער אינדערמיט מגייט אריבער דער דרך כורתי ברית ווער ס'וויל כורת ברית זיין מיטן אייבערשטן מחיצה מכאן פארגעס וואס איז געווען ביז היינט מחיצה מכאן, דאגה נישט וואס וועט זיין פון היינט, יעצט ביסטו מיטן אייבערשטן. יעצט ביסטו מיטן אייבערשטן. מחיצה מכאן און מחיצה מכאן. פארגעס וואס איז געווען ביז היינט, פון יעצט א נייע מענטש, יעצט איז סליחות טעג, מען רייניגט זיך, מען שווענקט זיך די פאר וואכן. אין אזא מצב זאגט די חתם סופר די וואך א לשון שאלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, ער זאגט אז והיטיבך והרבך מאבותיך, פחד פון א לשון, ער זאגט די פסוק רעדט דאך אויף תשובה, עס שטייט דאך נאך תשובה, זאגט די פסוק, זאגט די פסוק זאלסטו וויסן אז דעמאלטס וועסטו ווערן בעסער און גרעסער פון. אבות הקדושים, כי במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, אזוי זאגט די חתם סופר די וואך, ווייל זיי זענען געווען נאר צדיקים גמורים, און אונז זעמער במדריגה פון אבות הקדושים. וואס הייסט דאס ווי הויעך און ווי גרויס ווערט יעדער איינער? אתם ניצבים היום, אשר השם אלוקיך כורת עמך היום, שטייט אין ספרים שפת אמת זאגט אז כורת עמך היום, ווען איז דער היום? היום טאקע יעצט ווען דו זיצט און רעדסט, יעצט, היום, יעצט. יעצט ווען אונז שטיי מיר דא פאר פארן גרויסן הייליגן טאג ווי מ'האט געזאגט אין ירושלים פלעגט מען זאגן א דער ראש השנה אין זוהר הקדוש שטייט דאך ויהי היום היום דא ראש השנה ס'דא איין טאג אין יאר ראש השנה מ'האט געזאגט אין ירושלים אז ס'איז געווען איינער פלעגט אריינלייגן ער האט געפאנגען פיש וויאזוי האט מען געפאנגען פיש ער האט אריינגעזעצט א רשת אין ים מ'האט אריינגעלייגט דארט עסן מיט אלע גוטע זאכן און די פישעלעך האבן זיך אריינגעכאפט און געגעסן און געטרינקען און געשפרינגען און און און ס'איז געווען פארטאגס האט דער צייד ארויסגעשלעפט דעם רשת, זענען זיי געווען געפאנגען. האבן די פישעלעך געוויינט, א שאד, מ'האט געדארפט ארויסגיין פאר'ן עסן, גלייך נאכ'ן עסן. גלייך נאכ'ן עסן האט מען געדארפט ארויסגיין. און זיי האבן נישט געכאפט אז ווען זיי האבן געגעסן, איז שוין געווען דערנאך. דאס האבן זיי נישט געכאפט. האט מען געזאגט אין ירושלים, אזויווי זאך אינמיטן יאר, וויינט דער מענטש אינמיטן יאר, א שאד אויף דעם, צי ס'איז אין ביזנעס, צי ס'איז אין לעבן, צי ס'איז אין געזונט, א שאד אויף דעם, א שאד אויף דעם, ווען ער מאכט נישט דאס, וואלט דאס נישט געשען. ווען ער פארט נישט דארטן, וואלט נישט געווען די עקסידענט, ווען ער מאכט נישט דאס, א שאד טוט איבערגעגעבן דארטן, וועגן דעם איז דאס געשען. ער כאפט נישט ער וויינט ווי די פיש און אלעס געענדיגט פון ראש השנה ס'איז היום ס'דא איין טאג ראש השנה און אויף דעם האט מען אונז געגעבן די גרעסטע כוחות די גרעסטע כוחות רבותי די ערשטע זאך ווען מען שמועסט אלע יאר א רש"י אין בבא מציעא וואס מען טאר נישט מסיח דעת פון דעם מען מסיח דעת זיין פון דעם ס'איז נישט גענוג אז מען שמועסט פון דעם אלע יאר און ס'איז נישט גענוג אלע וואך נאר ראש השנה אַכט און פֿערציק שעה זיך עס האלטן אין איין איבערחזר'ן איך האב געבעטן מיין חבר ער זאל מאכן פון דעם א ניגון אפשר וועט מען יא געדענקען דעם רשי זאל נישט ארויסגיין פון קאפ אזא רשי הלכה אין חושן משפט איז מרפסין איגרא וואסערע כוחות וואסערע באמבעס וואסערע אטאם באמבעס האלט יעדע פשוטע מענטש אין די הענט אין ראש השנה וואס ער קען אויפטון וואס מיט זיינע יעדע בקשה זיינע מאכט אין איין ווארט בקיצור. די הלכה איז די משנה אין איין ווארט, איינער וואס איז חוקר א פעלד פונעם חבר, דינגט א פעלד. טאמער די פעלד איז נשדף געווארן, און ס'איז א מכת מדינה, די גאנצע מדינה איז נשדף געווארן, איז די הלכה באצאלט ער אים נישט. א מכת מדינה איז נישט קיין גוטע פעלד, ער צאלט אים נישט. די הלכה איז, אויב דער בעל הבית האט אים געזאגט, זיי זורע חיטים. און ער איז געגאנגען און ער האט זורע געווען שעורים און ס'איז נשדף געווארן ס'איז געווען א מכת מדינה די גאנצע מדינה איז נשדף געווארן איז די הלכה אז ער איז אים יא מחויב צו באצאלן פארוואס ס'איז דאך א מכת מדינה די גאנצע מדינה איז געגאנגען פייפן די גאנצע מיליאנע דונאמס זאגט די גמרא ער קען אים זאגן איך האב דיר געהייסן זורע זיין חיטים ווען דו ביסט זורע חיטים וואלט דאס נישט נשדף געווארן ביסט מחויב צו באצאלן זאגט ער אים איך פארשטיי נישט וואס דו רעדסט וואס וואס וואלט נישט נשדף געווארן ס'איז דאך א מכת מדינה זאגט די גמרא אילו זרעתה חיטי, קען ער אים זאגן ווען דו וואלסט זורע געווען חיטים הוה מקיים בי וואלט אין מיך מקיים געווארן דער פסוק ותגזר אומר ויקם לך, וואס איז דאס טייטש זאגט רש"י ותגזר אומר ויקם לך זאגט רש"י מה שתבקש מן היוצר יעשה, אין ראש השנה וואס דו בעטסט ער מאכט דאס. מה שתבקש מן היוצר יעשה, ואני לא ביקשתי בתחילת השנה שיצליחני בשעורים אלא בחיטים, כ'האב נישט געבעטן ראש השנה אויף שעורים, כ'האב געבעטן ראש השנה אויף חיטים, ווען דו ביסט זורע חיטים דא, הונדערט פראצענט אז ס'וואלט געווען חיטים, ס'וואלט נישט נשדף געווארן. הונדערט פראצענט. פארוואס? ווייל איך האב מתפלל געווען. זאגט ער מיר, איך פארשטיי נישט וואס דו רעדסט, דאס איז א מכת מדינה, איך האב גארנישט מיט די גאנצע מדינה, איך האב געדאווענט. איך האב געדאוונט, איר ווייסט ווער ס'קען אביסעלע חושן, ס'איז געפסק'נט אין חושן משפט, ר' שיכול ווייס, ווער ס'קען אביסעלע חושן משפט, איז טאמער ס'וואלט געווען איין האלבע פראצענט אז זיין תפילה ווערט נישט נתקבל, וואלט ער אים געווען פטור צו באצאלן, איז דאך א מוציא מחבירו עליו הראיה, ווער ס'קען, איר וויסט אז ס'איז נקי ללא שום ספק, נישטא קיין שום ספק, ס'איז קלאר ווען דו ביסט זורע חיטים וואלט דא געווען א פעלד פון חיטים, איי ס'איז א מכת מדינה, די גאנצע מדינה, ס'האט נישט מיט מיר, איך האב געדאוונט, איר ווייסט וואס ס'הייסט אויף אונזער שפראך היינט? אלע דאקטוירים זאגן אזוי, ס'האט בכלל נישט צו טון מיט אים, ער האט געדאוונט. אלע שדכנים זאגן אזוי, ס'האט נישט מיט מיר, מה שתבקש מן היוצר יעשה, קעגן א מכת מדינה. אלע, ביז אין אלע עניינים, ס'האט נישט מיט מיר, איך האב געדאוונט. און ווער רעדט מען דא? מ'רעדט פון א צדיק, ער זאגט איך האב געדאוונט, ס'וואלט מקיים געווארן מיר די פסוק ותגזר אומר, ווער ביסטו? א פעלדס מענטש רעדט מען דא, רבותי א פעלדס מענטש, א גארנישט. נישטא אין די טעג א גארנישט השוה ומשוה קטן וגדול, דאס איז די טעג, די טעג זענען אלע פונקט ווי דעם גרעסטן צדיק, אלע פונקט ווי דעם גרעסטן צדיק, ווי זאגט ער דארטן א וואנט פון בעטאן, פון סעמענט, קען די גאנצע עולם דא צוזאמען נישט רירן, קען מען נישט אויפהייבן, קוקט אן ווי אזוי מ'בויט אן בנינים, איין מענטש הייבט אויף די וואנט, ווי אזוי? מיט א מנוף, מיט א קרעין. די קרעין, דאס איז די טעג. יעדע מענטש האט די קרעין, נו, הייב אן צו ארבעטן, מה שתבקש מן היוצר. נעם ארויס די כוחות מ'טאר נישט מסיח דעת זיין פון אזא רשי, מה שתבקש מן היוצר יעשה קעגן אלצדינג. האסט דאך כוחות.

כלפי דורות אמרי שאין להם לא נביא ולא כהן ולא בית המקדש יכפר עליהם מרום האנט גארנישט מען האט נישט קיין נביא נישט קיין כהן לא בית המקדש יכפר עליהם אלא אויב תפילה אחת איז משתעל להם איין זאך איז געבליבן תפילה אחת איז משתעל להם שהם מתפללים בראש השנה ויום הכפירים ולא תבזה אותם מהם דאס טייטש שלא יבזה את תפילתם ווייטער ממשיך די מדרש תקוזז אויס ללא רחם ועם נברא פרעגט דער מדרש וואס טייטש עם נברא? ס'גייט זיין עפעס א נייע אומה? גייט באשאפן ווערן א נייע אומה? וואס הייסט נברא? א נייע אומה גייט באשאפן ווערן? זאגט דער מדרש אלו הדורות שהן כמתים במעשיהם, נידעריג נידעריג אין מעשים, כמתים במעשיהם, אבער ובאים ומתפללים לפניך בראש השנה וביום הכיפורים ואתה בורא אותם בריאה חדשה. ער ווערט א בריאה חדשה ואתה בורא אותם בריאה חדשה ווערט מען. דאס איז די שטייגער פון תפילות ראש השנה יום כיפור, ס'איז נישט קיין תפילות פונקט ווי א גאנץ יאר, ס'איז תפילות ואתה בורא אותם בריאה חדשה, מען ווערט א נייער מענטש דעמאלטס, און פאר דערפאר איז דעמאלטס אזא גרויסע יום פקידה, אזא גרויסע זמן פקידה. יעדער מענטש מה שתבקש מן היוצר יעשה. מ'האט פריערט געשמועסט וואס צדיקים האבן געזאגט בכסה אז ס'איז באדעקט דא, באדעקט דא וואס ס'טוט זיך אויבן, יא? איך מיין אז דאס איז אויך בכסה, ס'איז באדעקט אביסל דער מה שתבקש מן היוצר יעשה, דאס איז באדעקט פון אונזער מוח, שנעלמו מעיני כל חי די כוחות אדירים און דאס איז דאס וואס חזל זאגן אונז צו אין די טעג, מה שתבקש הוה מקיים בי ותגזר אומר ויקם לך, איר ווייסט די מפרשים זאגן אז פארוואס שטייט דארט און די גמרא זאגט ווען דו וואלסט זורע געווען חיטים וואלט מקיים געווארן אין מיר די פסוק ותגזר אומר ויקם לך, פארוואס זאגט די גמרא פונקט דעם פסוק? זאגט די ווייל די פסוק שטייט גמרא זאגט אין תענית דאס שטייט ביי חוני המעגל ביי חוני המעגל די טאג האט יעדער איינער דעם כח וואס איז געווען איינער זאל עס מיט קענען אבער קוועטש אויפן קנעפל דאס איז אויך בכסה ס'איז באדעקט די מענטש כאפט נישט וואסער כוחות ער האט האט מען געשמועסט דער ניקולאי ימח שמו ער פלעגט זיך פארשטעלן פאר פשוטע מענטשן, זיך אריינזעצן צווישן דעם עולם. ער האט זיך אריינגעזעצט צווישן דעם עולם, ער האט געפרעגט איינעם ווען דער מלך וואלט געווען דא, און ער וואלט געזאגט, אויף וואס דו ווילסט קענסטו זיך אויסבעטן, וואס וואלסטו געבעטן? האט איינער געזאגט, איך וואלט געבעטן א מיליאן דאלאר. ער פרעגט דעם צווייטן, וואס וואלסטו געבעטן? א באנק. ער פרעגט דעם דריטן, וואס וואלסטו געבעטן? א ווילא ער פרעגט דעם פערדן וואס וואלסטו געבעטן ער זאגט איך בעט שטארק די קייסער איז נישטא און האק נישט קאפ און לאז מיר מנוחה אז שטאמט איך בעט אבער ס'איז דאך יא געווען די קייסער צומארגנס אין די פרי האבן אלע געקריגן בריוו אהיים איינער האט געקריגן א ווילא איינער א טשעק מיליאן דאלער איינער א באנק דער פערדער האט געקריגן א בריוו האסט דאך געוואלט מנוחה בלייב מנוחה עס אלומע אין זא פראכט געם נישט ארויס גיין די ווערטל פון דעם בכסה וואס ס'איז באדעקט נישט בין פינגען דער פערדער ארויס גיין די ווערטל דו זעסט נישט דו פארשטייסט וואס הייסט מה שתבקש מן היוצר יעשה יעדע צעקה, יעדע וויפיל ס'רירט אויבן. די לשון הרמב"ם, רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה פרק ב' הלכה ו', אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, שטענדיגע תשובה וצעקה, אבער בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפירים איז יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, במה דברים אמורים ביחיד, א יחיד יעדע יחיד, שנאמר דרשו השם בהמצאו. ווי האט מען געזאגט ס'איז דער דרייווער פון א קאר ער גיט דארטן א קוועטש אויף די גאז וויפיל וויפיל פליט די קאר צוויי מעטער ער גיט א קוועטש אויף די גאז צוויי מעטער אינטערעסאנט דער זעלבע קוועטש ביי א פליגער פליט צען קילאמעטער ווי אזוי ווייסט פארוואס ווייל די קאר איז אויף דער ערד און ער איז אין הימל דאס איז די טעג, די טעג ביסטו אין הימל יעדע קוועטש מה שתבקש מן היוצר יעשה קעגן א מכת מדינה, אבער הייב אן צו קוועטשן, שלאף נישט יעצט, הייב אן צו קוועטשן דא. דו פארשטייסט די קאר האט א משיכה פונעם כדור הארץ, דארטן די פליגער האט נישט קיין משיכה פון כדור הארץ ער איז דאך אויבן, האט נישט קיין משיכה פון די ערד, און דארט נישט דא קיין טרעפיק, קיין פקקים, ס'איז נישט דא בכלל קיין פקקים, דאס איז די טעג, נישט דא קיין פקקים, נישט דא קיין, נישט דא קיין משיכה, ביסט אין הימעלישע טעג, מיר דרייען זיך יעצט אין הימעלישע טעג, לאמיר עס אויסנוצן. אויסנוצן מיינט בכמות ובאיכות. בכמות, ס'פארשטייט זיך נישט פארברענגען קיין מינוט. און ביי אייך איז ווי אזוי מען דאווענט. ווי אזוי מען דאווענט איז דא די טורי אבן, זאגט דארטן ראש השנה ט"ז ווען מ'רעדט דארטן וועגן צעקה, זאגט ער מ'רעדט נישט דא, ער זאגט די לשון אז דער אז די טעג ווען מ'רעדט דא וועגן דאווענען, רעדט מען דא שידפוק על שערי רחמים בתפילה ובקשה יתירה, מ'קלאפט אן טירן, מ'רייסט אן טירן, ס'איז נישט קיין, מ'קלאפט טירן. בתל שידפוק על שערי רחמים בתפילה ובקשה יתירה. דער חפץ חיים האט געבעטן אמאל רב נפתלי טראפ, ער איז געווען דער ראש ישיבה פון ראדין, גראנאט. יא. האט דער חפץ חיים אים געבעטן, ער זאל זאגן אפאר ווערטער פאר די תקיעות. פאר די תקיעות זאל זאגן אפאר ווערטער. האט ער האט ער געזאגט דעמאלטס, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו רחום וחנון. פארוואס דאפלט מען דאס? כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו רחום וחנון ביי יעדן סליחות דאפלט, האט ער געזאגט דעמאלטס אזוי, ס'איז דא איינער, קלאפט ביי יענעם אין טיר ער דארף נדבות, ער עפנט נישט, קלאפ איך נאכאמאל, נאכאמאל ער עפנט נישט, גיי איך צו א קומענדיגע טיר, ס'איז דאך דא נאך טירן, יא? אבער ס'איז דא אמאל איינער וואס ער דארף עסן און טרינקען ער פילט ער גייט פון די וועלט, ווייל ער האט שוין אפאר טעג נישט געגעסן, טאמער האט ער נישט אין די מינוט, טאמער האט ער נישט אין די מינוט קיין עסן איז הייבט ער איז ער בארואיגט זיך נישט ער גייט נישט ערגעץ אנדערש, ער הייבט אן צו זעצן טירן ביז מ'עפנט אויף.

דערציילט יענע וואך האט מיר געזאגט א איד וואס איז געווען דעמאלטס דארטן אין געיטסהעד אין געיטסהעד איז געווען ר' מאטעס סאלאמאן פון לעיקוואוד ער איז דעמאלטס געווען אין געיטסהעד געווען עפעס א יאר עס איז געווען א שווערע יאר דארטן און בנוסף לכל זאת לא עליני ולא עליכם עפעס א בחור אוועק פלוצלינג חודש אלול ס'איז געווען דארטן א חרדת אלקים דארטן, ס'איז געווען דארטן א ונתנה תוקף, ער זאגט דארטן די עולם האט געשריגן דארטן ונתנה תוקף, די מי יחיה, מ'האט געווען, ס'איז געווען דארטן קולות, די עולם האט געשריגן ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה, ס'איז געווען קולות וברקים, ר' מאטעס איז נישט קיין יונגערמאן, און האט געדארפט איבערשרייען, מעבירין את רוע הגזירה, ס'איז אים אראפגעפאלן בלוט פון האלז, ווייל ער האט צו איבערגעווינען די קולות, אראפגעפאלן בלוט פון האלז, עס איז אראפגעפאלן אויפן מחזור אויף די ווערטער רוע הגזירה, עס האט אויסגעמעקט די ווערטער רוע הגזירה, עס האט עס אויסגעמעקט, און די מחזור ליגט אין ענגלאנד, אבער מען האט מיר געזאגט, ס'איז ידיעה, אז אין דעם יאר איז קיינער נישט אוועק אין געיטסהעד, קיינער נישט אוועק אין געיטסהעד רבותי, ס'איז צעקה, אונז האמיר מה שתבקש מן היוצר יעשה, נאר איך מיין צו זאגן. ס'איז דא א תפילה באריכות, פונקט ווי ס'איז דא נישט פארברענגען כ'בין ניט איז דא באריכות, זאגט מיט די אמונה מה שתבקש מן היוצר הוא יעשה. איבערגעדרייט סדרי בראשית, יא? אוי וואס פאר א כוחות. מ'האט געזאגט אז א ראש כולל שס אין ירושלים, ר' פנחס פעלדמאן, א גרויסע תלמיד חכם, אבער ער פארשטייט אויך דא אין חכמת היד. איך פארשטיי נישט, אבער ער פארשטייט יא. דא איז דא קווים, ס'איז דא א קו החיים, קו הפרנסה, קו הילדים, קו הבריאות. און ער נעמט אויף א עולם א גאנץ יאר אויף דעם. נעמט אויף א עולם. א אינטערעסאנטע זאך דא אין בני ברק איז דא עפעס א אלטע תימנ'ער רב וואס ער זאגט די זעלבע זאך. דער ר' פנחס פעלדמאן איז שוין א גוטע פאר יאר וואס ער וואס ער נעמט נישט אויף קיין עולם פון ראש השנה ביז הושענא רבה. איז די אינגעלייט דארטן אין כולל, אין צאנזער כולל, און די עולם האבן געפרעגט פארוואס ער נעמט נישט אויף קיין עולם פון ראש השנה ביז הושענא רבה. האט ער זיי געזאגט חברה, פון ראש השנה ביז הושענא רבה איז א שאד, ס'נישטא וואס אויפצונעמען קיין עולם, עס האלט זיך יעדן טאג אין איין דרייען אהין און אהער. יעדן טאג האלט איך עס, האבן די אינגעלייט געפרעגט אפשר ווייזטו? אפשר באווייזטו ווי אזוי? און האט ער זיי געזאגט ענק וועלן נישט קענען פארשטיין וואס דאס איז קליינע קריצעלעך וואס ס'גיבט זיך א ריר, דו וועסט נישט געדענקען פון נעכטן אויף היינט, אבער האט זיי געזאגט די אינגעלייט זאלן לייגן די הענט אויף א פיקטשער מאשין, א מכונת צילום אויף א פיקטשער מאשין, ברענגטס מיר די בלעטער פון יעדן טאג, איך וועל ווייזן אויף די בלעטער וואו ס'איז גערירט. רבותי אויף די בלעטער איז דאס גערירט? די מה שתבקש אינו יוצא יעשה!

און דער חפץ חיים זי ע זי ע האט געשריגן דעם עולם אויף פארוואס ליינט מען והשם פקד את שרה האט ער געזאגט ווייל די גמרא זאגט שרה אין לה ולד זאגט די גמרא זי האט גארנישט געהאט זי איז נישט געווען שייך בכלל קיין קינדער גארנישט געהאט נישט געווען שייך בכלל קיין קינדער און אין דעם טאג איז זי געהאלפן געווארן זאלסטו וויסן וואסערע א ישועה דו קענסט פועל'ן אין דעם טאג דערפאר ליינט מען והשם פקד מאך אויף דיין קאפ איידער וואסער א גביר דו ביסט אין דעם טאג. פארשטיי וואס דא טוט זיך וואסערע שמחה דארף ארומנעמען א אינגערמאן אין דעם טאג. דער אור המאיר, אוי ער פייערט דארטן, ואין לך חיך מתוק מזה, זאגט ער דער רבונו של עולם בעט דיר, דערמאן מיר איך וויל פ א זאג זכרונות פארוואס? כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה. און דו ווייסט וויאזוי דער רבונו של עולם בעט זיך ביי דיר, דערמאן מיר ווייל איך וויל דיר געדענקען אויף נאך א זיס יאר, דער טאג, דאס איז א טאג וואס דער רבונו של עולם געדענקט די אלע וואס דארפן ישועות, ברוחניות ובגשמיות, מען דארף ישועות, זאגט ער, דער רבונו של עולם געדענקט אין דעם טאג, זאגט ער, בוודאי, טייטשט ער,

אזכרנו עוד, גרעסטע ישועות אין דעם טאג. די גרעסטע ישועות, די גרעסטע מהפכות, וואס איז נאר שייך, דער אבני נזר זאגט מען עסט דבש. פארוואס? זאגט דער אבני נזר, ווייל דבש קומט פון א בין, א בין איז א בייסער, און א דבש איז א זיסער. א בין איז א טמא, א דבש איז א טהור, ס'איז פארקערט אויף פארקערט. זאגט ער, די אלע מהפכות אין ראש השנה. אויף וואסער א צד דו וועסט עס אויסדרייען, מה שתבקש אינו יוצא יעשה. קעגן א מכת מדינה. דער שם משמואל זאגט נאך שארפער, ער זאגט אזוי דער שם משמואל, אז ס'איז ידוע אין יורה דעה, אלע ווייסן די הלכה אז דבש, וואס ס'פאלט אריין אין דבש, ווערט נהפך אויף טהור, א יעדע דבר טמא, ער ווערט בטל אין דבש, ער ווערט נהפך אויף טהור, דבש דרייט אים איבער, ער איז אים מהפך אינגאנצן, דערפאר עסט מען דבש, זאלסט וויסן די שווערסטע דינים קען נהפך ווערן לרחמים גמורים אין די טעג. און פאר חולי ישראל וואס ער האט געהאט, אז ער האט געהאט אנהייב אלול געדארפט אריבערגיין א שווערע אפעראציע, און ער האט זיך גע'גשמ'ט, ער האט געוואלט אריבערגיין, ער האט געבעטן נאר ממחרת יום הכיפורים, ווייל ער האט געוואלט ראש השנה יום כיפור, ער האט געוואוסט נאך אזא אפעראציע וועט ער ראש השנה יום כיפור נישט קענען, ער האט געבעטן נאר ממחרת יום הכיפורים, בקיצור דער דאקטער איז אריינגעגאנגען אין די זון, האט דער דאקטער אים געזאגט, האט אים אויסגעשטעלט ווי אזוי עסן, טרינקען, ליגן, האט אים אלצדינג אויסגעשטעלט, און ממחרת יום הכיפורים קומסטו אריין אין אפעראציע, יא. האט אלס אים אויסגעשטעלט, ער האט דערציילט אז ממחרת יום הכיפורים ער איז אריינגעגאנגען אין חדר מאכן אפעראציע, האט מען בודק געווען און געזען ער דארף נישט קיין אפעראציע, האט דער דאקטער אים געזאגט אויפן דאקטאראטישע שפראך האט ער אים געזאגט הזמן פעל לטובתך, די צייט האט געפועלט דיין טובה, אויפן דאקטאראטישע שפראך האט ער אים געשריגן הזמן פעל לטובתו, דאס איז די צייט, יעצט דרייט מען איבער אלעס, דאס איז די, יעצט דרייט מען אלס איבער, יעצט איז משתווקשין היוצר יעשה. הזמן פעל לטובתו, אוודאי, האט פריער געדארפט יעצט נישט, ער פלעגט עס דערציילן דער נתיבות שלום פאר חולי ישראל, אז זיי זאלן וויסן אלעס וואס דו ביסט אריבער די יאר, ס'האט מיט יענע יאר ראש השנה, יעצט קומט א ראש השנה א נייע יאר, דאס איז גארנישט, דארף וויסן גייט יעצט א נייע וועלט. מיטן אחריות אויך. ווייל דער רב סעדי' גאון אינעם צווייטן טעם פון תקיעת שופר, די צווייטע טעם, ער זאגט ער וואס פארוואס איז די תקיעת שופר ווייל מען רופט אויס חברה, אלץ איז יעצט אפן, אלע קענען אריינגיין, שפעטער זאגט ער אל יקרא תגר, וועסט נישט האבן קיין טענות. ס'איז יעצט אלץ אפן ביז נעילה האב נישט קיין טענות. יא, אזוי זאגט ער, כי יום ראש השנה איז ראשון לי' ימי תשובה, ותוקעים בו בשופר להכריז על ראשינו, כמי שמזהיר ואומר, כל הרוצה לשוב ישוב ואם לאו אל תקר אל יקרא תגר על עצמו. האסטו יעצט אפן אלע טויערן.

טויטערהייט העלפט גארנישט. לעבעדיגערהייט נעמען זיי ארויס די אברים. איז געווען דארטן מען האט געדארפט אמאל ארויסנעמען אברים פון א לייב. און די לייב האט געכאפט א ציטער מען גייט ארויסנעמען אברים הוי השם ישמרינו. איז ער געלאפן צום פיקס עפעס א עצה. האט די פיקס אים געזאגט כ'האב פאר דיר א פשוטע עצה. זיי נעמען ארויס אברים נאר פון לעבעדיגע פון לעבעדיגע בהמות. מאך זיך ווי א טויטער אזוי מען רירט דיר נישט אן. ער האט אים געפאלגט האט זיך געמאכט ווי א טויטער די דאקטוירים קומען אריין דארטן אין כלוב זיי זעהן א טויטע לייב האבן זיי געלאזט אפן די כלוב א טויטע לייב וואס אבער ער הערט די לייב ווי זיי זאגן, אפילו א לייב, אפילו א טויטע לייב, אפשר די ציינער אפשר יא כדאי יא, די ציינער האט אזעלכע גוטע ציינער, מען דארף, נעמט א האמער פון פינף קילא, ארויסגעשאסן אלע ציינער, ער האט געשוויגן מיט א כוחות פון א לייב, ער מוז דאך שפילן ווי א טויטער. שפעטער הערט ער ווי זיי זאגן, וואס איז מיט די אויערן אפשר די אויערן אפשר אויך כדאי אויערן אראפנעמען, ער האט געשוויגן ער דארף דאך שפילן ווי א טויטער, ער האט געשוויגן מיט כוחות פון א לייב איז ער געשוויגן, מען האט גענומען א מעסער און אפגעשניטן ביידע אויערן, ער שווייגט, שפעטער הערט ער ווי זיי זאגן, וואס איז מיט די לעבער, די לעבער אפשר. אוו, די לעבער איז דאך א דבר שהנשמה תלויה בו. געגעבן א הייב אויף, האט געזעהן דארטן די כלוב איז אפן, זיי האבן דאך געלאזט אפן די כלוב, זיי האבן געמיינט ער איז א טויטער, האט ער געגעבן א לויף ארויס, געגעבן א לויף ארויס, געהארגעט די צוויי שומרים אויפן וועג, און ער איז געלאפן אין וואלד אריין, ער איז אנגעקומען אין וואלד אריין, פרעגן אים די חברים פון וואו קומסטו? האט ער זיך צעוויינט, זאגט וואסערע א טיפש בין איך געווען, די כלוב איז געווען אפן, כ'האב געקענט אוועק לויפן. איך בין געבליבן אן קיין ציינער אן קיין אויערן, אן קיין אויערן אן קיין ציינער, איך האב דאך געקענט אנטלויפן, ווי געזאגט אז וויפיל מ'האט געשניטן ליידער די פארגאנגענע יאר ווייסן אלע, וויפיל נעבעך יענע יאר, וויפיל נעבעך, וויפיל נעבעך, זאגט ער, זאגט ער אבער יעצט איז דאך אלץ אפן, יעצט איז דאך אלץ פארזיכערט, יעצט קענסט דאך אנטלויפן, יעצט איז דאך הכל פתוח והכל בטוח, יעצט איז אלץ אפן אלץ פארזיכערט, אויפן גרעסטן פארנעם, אשת נבקש אינה יוצא יעשה. דא זאגט רב סעדיה גאון, מען בלאזט די תקיעת שופר אז דו זאלסט וויסן און מען מאכט יעצט אויף, ווען מען האט געטשעפעט דארטן די אויערן מיט די ציינער, איז ער נישט געווען ווילד די לייב, אויערן ציין, אבער עס איז געווען די לעבער, עס איז דבר שהנשמה תלויה בו, דא איז א גאנצע מעלה, יעצט וועסטו וויסן עס איז זכרנו לחיים, די טעג איז דבר שהנשמה תלויה בו די טעג, די טעג איז זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, מען רעדט פון לעבן. ממילא איז זיך געבן א שאקל און אריינלויפן, נישט אנטלויפן נאר אריינלויפן צום אייבערשטן, און מברח ומנוס אליו. און מברח ומנוס אליו און דעמאלטס האבן מיר די גרעסטע הבטחות, און די גרעסטע ישועות וואס איז נאר שייך אויף די וועלט, אין אלע ענינים. ר' נפתלי ראפשיצער פלעגט עס דערציילן ראש השנה די מעשה פארן עולם, ראש השנה אזא מעשה וואס ער האט געוואלט די עולם זאל וויסן ס'איז א כח וואס מ'האט צום דאווענען, האט ער געזאגט אז ניקולאי ימח שמו, איז געווען אינמיטן א מלחמה אמאל, ער האט געריטן אויף א פערד, און ביים פראנט איז דער שונא האט ארויסגעשאסן א קויל אויף ניקאליי, און די קויל איז שוין ארויס, האט איינער פון די זעלנער פון ניקאליי געגעבן א שרייק אוי! האט געזען די זעלנער ווי די קויל קומט און גייט ארום אויף ניקאליי'ס קאפ, און פון די אוי וואס ער האט געגעבן האט די פערד וואס ניקאליי האט געריטן געכאפט א ציטער, האט ער געגעבן א שפרינג, ממילא איז די קויל אריינגעפלויגן אין פערד און ניקאליי איז געראטעוועט געווארן. אַ דאַנק װאָס איז ער געראַטעװט געװאָרן, אַ דאַנק די אױ! װאָס דער זעלנער האָט גע, האָט געשריגן און דער פֿערד האָט געגעבן אַ שפּרינג. האָט ניקאָלײ גערופֿן דעם זעלנער און האָט אים געזאָגט, װאָס דו װילסט, קאָנסטו יעצט בעטן, האָסט מיר געראַטעװעט דאָס לעבן. האָט אים געזאָגט, אַדוני המלך, איך דאַרף אַ גרױסע טובֿה. דאָרטן אין פּלוגה, װי איך געפֿין זיך אין מיליטער, איז דער קצין דאָרטן, די קצין ער פירט זיך צו מיר זייער נישט שיין. זייער זייער נישט שיין. מבדיל צווישן מיר מיט אנדערע. איך וויל זאלסט מיר אריבערפירן צו א אנדערע חבורה דארטן, א אנדערע קצין, און א אנדערע קצין ווייל דער איז זייער א באטעמטער א געשמאקער. האט אים ניקאלאי געזאגט די מינוט גייסטו אריבער, שוין פיר איך דיר אריבער דארטן. אבער דו נאר וואס דו ביסט, האט ער געזאגט וואס דו ביסט קענסט זיך אויסבעטן, קענסט בעטן ווערן אליין א קצין. אז גאנץ דאס האט ער דערציילט ראש השנה אז דו האלסט יעצט ביי א מצב מה שתבקש מן היוצר יעשה לאז אפ קליינע השגות ביסט יעצט הימעלישע טעג גרויסע טעג לעב פארשטיי ווי דו געפינסט זיך דא ליג נישט אין קרעדיט ליג נישט אין

דו קער ככלה מיט שמיין. ווי האט ער געזאגט רב צדוק, אז א מענטש קומט אין בית מדרש מאכט געלט, וויפיל געבט מען? א שקל? צוויי שקל? גאנץ שיין. צען שקל איז גאר שיין. צוואנציג שקל? אויסטערליש שיין. א פלא פון א זאך, זאגט רב צדוק, די זעלבע שנארער, אויב ער באשטעלט ביי דיר אפוינטמענט, ער וויל ארויף קומען צו דיר אין שטוב, קומט ארויף מיטן קלאסער, מיט די גאנצע קלאסער, און באווייזט דיר אלע בילדער מיט אלע זאכן וואס ער דארף דא אישי, און ער נעמט די רויזיגע באצער, און געסט אים צו שפעטער א צוואנציגער שקל. אוי האסט אים געהארגעט, האסט אים געטשעפעט געפערליך. איז א אינטערעסאנטע זאך, פארוואס אין בית מדרש הייסט עס א שיינע נתינה צוואנציג, גאר א שיינע נתינה צוואנציג שקל, און דא האסט אים געהארגעט מיט דעם? דו ווייסט פארוואס זאגט רב צדוק? ווייל עס ווענדט זיך ווי אזוי מען בעט, ווי אזוי מען בעט, לאמיר זיך גרייטן, שבטי פליטי ישראל הכונו בלב נבר זאגט מען דאס איז, זיך גרייטן, מה שתבקשנה יהא לך לאמיר זיך גרייטן. רבי שלמה זלמן דער פוסק האט אים געשריגן אז מען לערנט ארויס ידוע אז מען לערנט ארויס אסאך הלכות תפילה לערנט מען ארויס פון וועמען? פון חנה. פארוואס? ווייסט פארוואס? שטייט א אידענע האט נישט קיין קינדער א אשה עקרה זי קען נישט האבן קיין קינדער און זי האט געבעטן די גמרא זאגט ונתת לאמתך זרע אנשים איינע פון די דעות אין גמרא זרע אנשים שקול כמשה ואהרן האט ער געזאגט איך ווייס א מענטש האט נישט קיין קינדער אזא עקר, בעט רבוש"ע געב מיר עס זאל זיין א אינגל זאל זיין א מיידל געב מיר, זי איז זיך נישט מתפשר איך דארף א בן זכור כמשה ואהרן, און זי האט עס באקומען, דערפאר לערנט מען ארויס פון איר הלכות תפילה, זאלסט וויסן וואס הייסט דאס תפילה ראש השנה, שקל כמשה, דורך דעם איז זי נפקד געווארן, שקול כמשה ואהרן. נישטא וואס דו קענסט נישט. ווי עס זאגט דער שם משמואל, נאר מען זאגט ביי די יוצרות ביי זכרונות זאגט מען זכר לה יושר ארחות עובר להמיר בבטן אחות. וואס דערמאנט מען דא? וואס עס שטייט אין חזל אז לאה האט געטראגן יוסף און רחל האט געטראגן דינה. נאר אחר התפילות נתהפכו הוולדות. די גמרא שמועסט אין דעם מיט די ראשונים און איז מסביר מער אין פרשת ויצא. אז דער אז די עס האט זיך נאך די תפילות האט זיך געביטן די וולדות. זאגט די שם משמואל כ'האב שוין געהערט אלע מופתים. א טויבער זאל אנהייבן צו הערן, א בלינדער זאל אנהייבן צו זען, א גוסס זאל לעבן, אלץ האט מען שוין געהערט, אבער אזאנס נס האט מען נישט געהערט. זכרונות קייוועס אין דאס איז געווען ראש השנה דערפאר דערמאנט מען עס ווייל זכרונות זאלסט וויסן וואס פאר א מהפכות דו קענסט מאכן דעם טאג מהפכות אין היפך הבריאה דאס איז ראש השנה יום הזיכרון אז ווען דער רבוש"ע געדענקט געדענקט און ווערט דא מהפכות אין די בריאה די אמרי אמת איז געווען בזמנו דארטן אינגעלייט וואס האבן משקיע געווען אין עפעס א קבוצה אינגעלייט משקיע געווען אין עפעס א ביזנעס איז מען לא עלינו חודש אלול מיאוס אנגעזעצט און ארויס געגאנגען בעירום ובחוסר כל און אריין געקומען אין בית מדרש זייער אנגעזעצט איז די אמרי אמת אריין געגאנגען צוגעגאנגען צו זיי האט זיי געזאגט איר ווייסט אז בראש השנה יצא יוסף מבית האסירים און גלייך נאך דעם האט זיך אנגעהויבן די שנות השובע ס'איז די מהפכה וואס ווערט ראש השנה ס'האלט עס איז פאר ראש השנה עס איז נאך ראש השנה עס איז א אנדערע וועלט. אין אלע עניינים, אין רוחניות, אין רוחניות אויכעט, די חידוש הרי"ם זאגט אז, די גמרא זאגט בראש השנה יצא יוסף מבית האסירים, זאגט די חידוש הרי"ם, וצריך ביאור למאי נפקא מינה, הרי מאי דהוה הוה, וואס דארף די גמרא דערציילן בראש השנה יצא יוסף מבית האסירים, זאגט די חידוש הרי"ם, אז יוסף מיינט די אידישע נקודה, נקודה הישראלית זה יוסף, נקודה אידישע נקודה הישראלית דא, לפני ולפנים אין הארץ א ירא שמים, דאס הייסט יוסף, זאגט ער אסאך מאל איז דאס בבית אסירים, ס'איז איינגעזעצט אין א תפיסה, ס'קען נישט ארויסגיין, ס'קאטשעט זיך, ס'גייט נישט, יוסף, די נקודה זאלסטו וויסן, אין ראש השנה קען עס ארויסגיין מבית אסירים, ס'גייט ארויס פון בית אסירים, דאס גייט ארויס זאגט ער, די הנקודה הישראלית נקראת יוסף והיא יוצאת מבית אסירים שלה בראש השנה, וויפיל ס'איז איינגעקנאקט, ס'גייט אים נישט א גאנץ יאר, זאל וויסן, דאס גייט ארויס אין ראש השנה מבית אסירים, זאגט ער, אפילו די מענטשן וואס זענען ביד אפילו אותן אנשים שהם ביד לבם והם אסירים שלא יכולים לצאת לחיים זיי קענען נישט ארויסגיין אבער זאלסט וויסן אין דעם טאג מיצרם מיצרם ותשוקות לבם זיי קענען נישט ארויסגיין פון דעם אבער די טאג יצא יוסף מבית אסירים מהפכות אין רוחניות אויכעט דערפאר הייסט עס חודש תשרי תשרי איז מלשון שרי ואסור אין די גמרא איז שרי מאכט אויף די קשרים אז עס מאכט זיך אויף אלע קשרים יצא יוסף מבית אסירים אלעס אין אלע עניינים אין אלע מובנים קינדער רשי זאגט אין יבמות סמך ד' שלש פקידות הן, זאגט רשי די לשון, שהקדוש ברוך הוא פוקד העקרות לשמוע תפילתם בראש השנה וגוזר עליהן ערהון. הקדוש ברוך הוא פוקד העקרות זאגט רשי, לשמוע תפילתם בראש השנה וגוזר עליהן ערהון, דאס איז דאך די טאג, יום הזיכרון הזה. יום הזכרון אז ווען ס'גייט אביסעלע רבי'סע מיט א שאקל מיט א ריעל, דווקא ראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, דווקא ראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, דווקא ראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. ווי האט זיך די קאלעשינער געגעבן א דריי אויס צום עולם און געשריגן מי לא נפקד כהיום הזה. זאגט מי לא נפקד מלשון והשם פקד, ווער איז דער נאר וואס ווערט נישט געהאלפן אין אזא טאג? ווער ווערט נישט געהאלפן אין אזא טאג? יעדער איינער וועט דיר דיי, ווער ווערט נישט געהאלפן אין אזא טאג? נו, און ממילא איז פאר אונז נאר אויסנוצן די צייט, איר ווייסט דער בריסקער רב איז געזעצן מיט א תהילים גאנץ ראש השנה כידוע, ער האט נישט געעפנט קיין גמרא אפילו, עס האלט נישט אזוי מיט אונז, עפעס איז אויך שווער דא צו איבערצוזאגן אזעלכע זאכן, כ'האב מורא א האלבע די עולם זיכער מאכן, בקיצור, נישט אזוי מיט אונז, מען האט אים געפרעגט פארוואס ער עפנט נישט קיין גמרא? פארוואס ער עפנט נישט קיין גמרא? האט ער געזאגט, א ראש השנה מען זאגט פאר די סליחות כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דאס איז נישט קיין כדלים, דער טייטש דו ביסט פשוט א דל, קומט אריין ראש השנה ווערט א נייע וועלט, עס האט גארנישט מיט יענע יאר, נישטא קיין חזקה נישט אויפן לעבן נישט אויפן געזונט נישט אויף די פרנסה נישט אויף די נחת גארנישט, אלעס דארף מען באנייען, ווי דער רבי ר' יונתן אין די יערות דבש זאגט היום הרת עולם שטייט נישט היום היה הרת עולם, היום הרת עולם עס ווערט באנייט די גאנצע בריאה ווערט א נייע בריאה. דען זאגט ער האט ער מסביר געווען אזא טאג האט ער גערעדט אויפן ביזנעס שפראך ביי אזא איינער וואס יעדער איינער איז דא אין ראש השנה איז איינער וואס איז געליבן בעירום וחוסר כל אין אזא טאג טאר מען נישט פארברענגען קיין מינוט איך פלעג לערנען גמרא אבער איך האב זיך געזעהן איך האב זיך געדארפט אויפהייבן לויפן צום ספרים שאפע אהין און אהער ס'איז געווען ביטולים פון מינוטן ביטולים אפילו פון מינוטן טאר מען נישט זיין ראש השנה אבער איך מאך מיר זאגן תהילים ס'איז נישטא קיין שום ביטול. נישטא קיין שום ביטול. די בעל התניא, איר ווייסט די בעל התניא איז דא שראנקן מיט פול מיט ספרים, הונדערטע ספרים פון די מאמרים זיינע. האט זיך געהאלטן אין איין רעדן מאמרים דברי תורה. זיי שרייבן דארטן פון מנחה ערב שבת ביז נאך מעריב ליל שבת, ביז נאך מעריב ליל שבת, איז נישט געווען קיין שום מאמר נישט נאר תהילים מחזור מחזור תהילים תהילים מחזור מחזור תהילים אם כן פאר אונז איז דער לימוד נישט קיין חול און אין די הנהגות שרייבט ער שרייבט ער אזוי למעט בשינה כפי האפשר מען דארף שלאפן אבער למעט בשינה כפי האפשר איך זאגט ער מען דארף שלאפן מען דארף אויך אויפשטיין ווי די זאגסט ראש השנה איז א זמן זיך אויסצובעטן זיך אויסבעטן, אויסבעטן. למעט בשינה כפי, מען דארף אריין, מען דארף זיך, מען דארף, מען דארף שלאפן, מען דארף זיך אויסרוען, אוודאי דארף מען זיך אויסרוען. אבער, אבער למעט בשינה כפי האפשר, און שפעטער אויף דברים בטלים איז ער דארטן פייער אין די הנהגות, בדברים בטלים נישט רעדן, עס שטייט פון אלע, דער בארדיטשובער רב זאגט, האט די בארדיטשובער רב געהייסן די אינגעלייט מאכן א תענית דיבור, פארוואס? ער זאגט ווייל דאס איז די פחד פון ראש השנה, פון די מקטרג זאל נישט רעדן. זאגט ער אויב די אינגערמאן מאכט דא א תענית דיבור, זאגט די אייבישטער א מקטרג, שא! ס'איז א תענית דיבור יעצט. און געזאגט מען זאל נישט רעדן נישט רעדן נישט בארן נישט בארן מיט קיינעם נישט רעדן א זמן פקידה אין אין אין אין דא נישט א זמן פקידה פאר יעדן איינעם מען שרייט דעמאלטס איז דא למנצח לבני קורח מזמור ידוע פון טריסקער מגיד פארוואס זאגט מען למנצח לבני קורח מזמור מען זאגט ווייל די בני קורח איז דאך ידוע פון חזל זיי זענען נאך געווען מיטן טאטן מיט קרח'ן ביז די לעצטע מינוט האבן זיך געבן א כאפ, דאס צו וויסן אז מ'זאל זיך מיט קרח ביז די לעצטע מינוט גיב זיך א כאפ, איך זאג די לעצטע מינוט יעדער איינער קען זיך דא געבן א כאפ די לעצטע מינוט, יעצט גיב זיך א כאפ, דערפאר זאגט מען למנצח. ברענג עפעס א א א געווען עפעס א אינגערמאן, נישט געהאט קיין קינדער, איז אריינגעגאנגען צום פני מנחם, האט ער אים געזאגט אז ער זאל מכוון זיין, ביי כמה יעברון, ביי ונתנה תוקף, כמה יעברון, כמה יעברון, און ער האט אים געזאגט אז ס'איז בדוק ומנוסה. בכל אופן, אין דעם טאג, די גרעסטע פקידה, נאר זיי אזוי, מען שמועסט מיר אלע יאר, מען מוז עס זאגן ווייל, אפילו איז עפעס אזא, עפעס אזא סגולה וואס עפעס אזוי שווער צו רעדן וועגן אזעלכע סגולות, אבער מיר האט געטראפן פאר אפאר יאר צוריק, מיר האט געטראפן מיט עפעס א רב, א גרויסע פוסק, די עולם איז נהנה פון זיינע פסקים, אלע לערנען, די עולם, און דער רב ער האט נישט צו טון מיט קיין סגולות, דער מענטש האט, ער איז נישט דער מענטש פון סגולות בכלל, און ער האט מיר געזאגט דעמאלטס אזוי, אז ער איז צוויי און צוואַנציק יאר האט ער נישט געהאט קיין קינדער, ער האט מיר געזאגט איך ווייס נישט ביז היינט ווער ס'האט מיר עס געמאכט, איך ווייס נישט ביז היינט ווער ס'האט מיר עס געמאכט, האט ער מיר געזאגט אז איינער האט אים אריינגעלייגט א צעטל אין פאסט קעסטל, ליל א' דראש השנה. האט ער מיר געזאגט ר' מיילעך, איר ווייסט איך בין נישט קיין איש סגולה, איך טוה נישט מיט קיין סגולות, אבער ליל ראש השנה זאגן תהילים, ווי זאגט מען ס'איז א סגולה פונקט ווי זאגן אז א הונגעריגער זאל זאל עסן איז א סגולה זאל ווערן זאט. כ'האב דא גענומען דעם תהילים און כ'האב געענדיגט צוויי מאל די ערשטע נאכט ראש השנה, נײַן אַ האַלב חדשים נאָך דעם האָט ער געהאַט אַ מיידל, אַ בת יחידה מיוחדת. האָט מיך געטראָפֿן תּשע"ח עשרת ימי תּשובה, האָט ער מיר געזאָגט, די יאָר האָט זי חתונה געהאַט, און זי האָט איר חתונה געהאַט, און ער האָט מיר דערציילט אַזוי, אַז נאָך דעם, אַי, האָט ער געזען אַזאַ מוראדיקע זאַך, אים האָט מען גערופֿן צו זאָגן אַ שיעור, אַזאַ אין פּסק, אין הלכה דאָרטן, האָט ער געזאָגט, אַ שיעור אין הלכה,

האט געקלינגען א איד פון מיאמי, ער האט געבעטן מען זאל זאגן זיין נאמען, ווען נישט וואלט איך נישט געזאגט דעם נאמען, ער האט געזאגט פשוט ווייל ער וויל אז זאל זיין א זכות פאר דעם קינד, דער איד הייסט ר' מנחם האלצבערג, ער וואוינט אין מיאמי, האט ער געקלינגען און זאגט אז ער זיין נאמען דארט מפורסם, א איש ציבור מפורסם דארטן, איש ציבור מפורסם, ער זאגט ער האט צוואנציג יאר נישט געהאט קיין קינדער. און ער זאגט ער כמה שדרש ברופאים לא הצליח אין הימל וויפיל ער געגאנגען דאקטוירים גארנישט מצליח געווען זאגט ער יענע יאר האט געהערט פון די סגולה האט גענדיגט די צוויי מאל תהילים האט פארגעשטעלט אז ער האט זיך אנגעהויבן צו קניפן אז ער זאל נישט אנטשלאפן ווערן האט זיך אנגעהויבן צו ציפן איז ער ארויס אין די גאס זאגן תהילים ער זאגט אז זאגט אין די גאס האט זיך געציפט געציפט ער זאגט מיט מסירות נפש האב איך גענדיגט די צוויי מאל תהילים

דא מיט אונז ביים שיעור איז דא א אינגערמאן וואס איך געדענק מיט יארן צוריק, און דער אינגערמאן, דער אינגערמאן עפעס זיין רעביצין איז נישט געזונט געווען, און ער פלעגט כסדר רעדן מיט מיר, און עס איז געווען עפעס א ערב ראש השנה נאכן שמועס, איז ער צוריקגעקומען צו מיר, און האט מיר געזאגט אז יענע יאר האט געהערט דעם סגולה, האט ער זיך אויפגעהויבן פארטאגס דריי אזייגער פארטאגס, און האט געענדיגט צוויי מאל תהילים. געענדיגט צוויי מאל תהילים, האט ער מיר געזאגט דא ביים שמועס נאך נאכן שמועס האט ער מיר געזאגט ער האט עס יענע יאר געמאכט און די יאר איז זי נישט געווען אין שפיטאל, איך געדענק איך האב אים געגעבן א קוק אן, איך האב נישט פארשטאנען ווייל ער פלעגט כסדר רעדן, זאגט ער אלץ וואס איר געדענקט איז פון פאר ראש השנה יענע יאר. אינגערמאן מיט אונז דא. איר פארשטייט? ס'איז וואס איז די פשט אין דעם ווייס איך נישט, אבער דא האב איך געזען א קול בוכים פון דובנער מגיד, און דאס מאכט עפעס אביסל לעכטיג דעם געשעפט, דאכט זיך פארוואס איז ליל ראש השנה און ליל א' דראש השנה? ער ברענגט דא א דבר פלא, ער זאגט אויפן פסוק קומי רוני בלילה לראש אשמורות שפכי כמים לבך נוכח פני ה', זאגט ער אזוי, ער ברענגט עס א משל, א איד האט געוואוינט אין א שטאט איז געווען פול מיט גוים, ס'איז נישט געווען קיין איד נאר ער, און דער דער שטאט האט זיך געפירט מיט ממונים וואס דער שר האט אוועק געשטעלט, דער שר האט אוועק געשטעלט ממונים, דער שר האט נישט געוואוינט דארט אין שטאט, ער איז געווען ווייט, אבער פלעגט אריין קומען איין מאל א יאר. זאגט די דובנער מגיד די אלע די שטאט זענען דאך אלע געווען גוים זיי האבן פיינט געהאט די איד, מען האט אים געפייניגט, מען האט אים גערודפ'ט, און ווען דער שר איז אריין געקומען אין שטאט, אין דעם טאג האט דער איד זיך געוואלט אוועקשטעלן, זיך אויסגיסן די הארץ פארן שר, האט ער עס קיינמאל נישט געקענט ווייל שטענדיג האט ער געטראפן די שונאים בארעדן אים דארטן. די שונאים האבן אים דארטן באשמוצט און בארעדט און באקלאפט, ער האט נישט געקענט קיינמאל אריינקומען צום שר. ביז ער איז געלאפן צו עפעס א גוטע פריינט זיינע, ער פרעגט אים, וואס טו איך דא? ווען איך וויל רעדן קען איך נישט, און וועגן דעם גייט ער אראפ מטה מטה! מטה מטה! וואס טו איך דא? האט דער גוטער פריינט אים געזאגט, וואס? דו ווארט אויף דעם טאג און דעם יום המועד וואס ער קומט, אבער דו, דו זאלסט וואס טון דו גיי צו אים ביינאכט ווען די אלע שונאים שלאפען ווען די אלע שונאים שלאפען דעמאלטס גיי צו אים ער האט דאס געמאכט און דעמאלטס איז ער האט ער געהאט א גרויסע ישועה ביי דעם שר זאגט די דובנער מגיד וואס א דבר פלא זאגט אזוי הנמשל הוא כי זאת העצה היעוצה לנו מחזל הקדמונים להשכים בליל ראש השנה להתפלל כל הלילה על כל נגעי לבבנו. זאגט ער וואס איז? ווייל ס'איז שוין יום הזיכרון, דער באשעפער איז שוין דא, יעצט שוין נפקד כל רוח ונפש, אלע פקידות איז שוין דא און די מסטינים ארבעטן נישט, זיי שלאפן נאך, ביז אינדערפרי נישטא קיין מסטינים, ביז אינדערפרי נישטא קיין, ביז אינדערפרי איז נישטא קיין מסטינים, און ממילא פאר דערפאר איז דאס, איז דעמאלטס דער, דער נאכט איז די. אזוי שרייבט ער דא, שרייבט ער דא בראש אשמורות, וזה קומי רוני בלילה לראש אשמורות, רומז על מה שנאמר ויהי היום, ויבואו בני האלוקים להתייצב על ה', וכמאמר חזל שהיה ראש השנה, וראש אשמורות היא קודם ראש השנה, וזה כמים ליבך נוכח פני ה', זאגט ער וואס הייסט נוכח פני ה', כלומר דרשו בהימצאו לבדו, ווען די מסטינים זענען נישטא, ביינאכט זענען זיי נישטא. בטרם עוטרים על ידו סגניו, ושפכי לבבכם נוכח פניו ועצמו. אולי יחנן השם צעקתנו אחר שאין שטן ואין פגע. על כל פנים, פשוט, איך געדענק בין עפעס געווען עפעס א יאר, פאר אפאר יאר צוריק, און מיר זענען געווען אין דושינסקיא, ס'איז געווען א דרשה אין דושינסקיא ירושלים ליל זכור ברית. ליל ערב ראש השנה. איך בין דאך שטענדיג א פונקטליכער, און בקיצור דארטן אנגעקומען, די עולם האט שוין געווארט אינדרויסן, און דער דרייווער האט מיר געזאגט אז עפעס א לויער איז אויפן טעלעפאן ער וויל אויף א האלבע מינוט, איך האב אים געזאגט אז איך האב נישט אפילו קיין פערטל מינוט, גיב א קוק א תיכף דציבור רעדט דא, איך האב נישט קיין פערטל מינוט, אבער זאגט ער בעט זיך וואויל, האב איך צוגענומען דעם טעלעפאן, זאגט האלא, האט ער מיר געזאגט זיין נאמען, זאגט ער עפעס א גאר א גרויסער לויער דא אין ארץ ישראל, און ער האט מיר געזאגט אזוי אז ער איז. ער האט א טאכטער וואס איז אלט פערציג יאר, יענע יאר האט ער געענדיגט צוויי מאל תהלים, און יעצט איז געווען ליל ערב ראש השנה, יעצט גיי איך אריין ברעכן א טעלער, קענסט אריינגיין צו מיר, איך בין אריינגעגאנגען צום שיעור האב איך דאס דערציילט דארט. אבער רבותי, מען מוז מיר דאס זאגן, איך ווייס עס איז א שווערע זאך, מען פרעגט שאלות, פון ווען, ביז ווען. פון ווען ביסט מקבל יום טוב הייבט זיך עס אן, אין די גאנצע נאכט, די גאנצע נאכט האסטו, די גאנצע נאכט, ביי טאג אוודאי און אוודאי, אבער איך מיין צו זאגן ביי די, און מען קען זיך עס צוטיילן אויך, ס'איז א מצוה וואס מען קען זיך עס צעטיילן איינמאל די ענדיג איינמאל די ענדיג, דארפסט נישט מאכן אזוי, מען קען עס מאכן, ס'איז א זיסע באשעפער מיט א זיסע יום הזיכרון, מען קען עס מאכן לייכט אויך, עס האט מיר געזאגט א אינגערמאן מבני החבורה אין ביתר, און אין ביתר קען אים גוט די עולם, און מען ווייסט גוט פון די מעשה, ס'איז געווען פאר צוויי יאר צוריק, די אינגערמאן האט געהאט פיר קינדער אויף שידוכים פון דרײַ און צוואַנציק ביז אַכט און צוואַנציק, פון דרײַ און צוואַנציק ביז אַכט און צוואַנציק, און ס'איז געווען צוויי שווערע תיקים צווישן די פיר, מ'קען נישט מפרט זיין, צוויי איז געווען תיקים, האט ער מיר געזאגט, ער זאגט פאר א יאר אז ער. א יאר פריער האט ראש השנה, ס'געווען פאר צוויי יאר, האט ער, ער האט געזען אינמיטן סעודה ווי דא גייט פאר, כ צוויי מאל תהילים דא און נאכן סעודה וועט נישט גיין, ער האט געזען ווי די עולם איז שוין אזוי, האט ער ארויסגענומען תהילים, ער זאגט חברה מען טאר נישט צוטיילן, יעדער איינער אפאר ספרים, צוויי ספרים, ער זאגט ס'געווען א דרייסיג פערציג מינוט, צווישן דרייסיג און פערציג מינוט איז געווען דארטן א צעקות, צעקות ווי דא איז געגאנגען א חרדת אלקים און גענדיגט מער פון צוויי מאל תהילים, ס'געווען דרייסיג פערציג מינוט, ער זאגט אלע האבן חתונה געהאט אין יענעם יאר. אלע האבן חתונה געהאט אין יענעם יאר. אינגערמאן פון ביתר. קען נישט זאגן קענער. איינער האט געשיקט פון מאנטריאל. איך האב זיין נאמען, איך וועל נישט זאגן דעם נאמען, איינער זע, ער שרייבט דא אזוי. יש לי משפחה עם שמונה ילדים טובים ברוך השם, אכט קינדער, חיתנתי כמה מהם ברוך השם, ויש לי ברוך השם נחת מהם, איך האב נחת אפאר קינדער. אבער החתונה האחרונה שעשיתי עד השנה הזאת, היה בשנת, תשע"ג. ושבע וחצי שנים האב איך זיך געמוטשעט מיט שידוכים. זיבן א האלב יאר האט זיך געמוטשעט מיט שידוכים האט ער געשריבן. עם ארבע ילדים, א בחור הגיע לגיל שלושים, א בחור איז אנגעקומען צו דרײַסיק, עוד בחור לגיל עשרים ושבע, בתי לגיל עשרים וחמש, ועוד בת לגיל עשרים ושתיים. גיט ער פון צוויי און צוואַנציק ביז דרײַסיק. שמעתי את הדיבורים הנפלאים וועגן פעמיים תהילים בליל ראש השנה. והנה, האט ער געזאגט אזוי, ואמרתי אני וגם חלק מהילדים פעמיים את כל התהילים בלילה הראשונה בתש"פ וגם בתשפ"א, והנה מה שקרה הפלא ופלא, בחודש אלול תש"פ,

אבער לאו דווקא, צעקה בכלל, צעקה בכלל ובפרט, תפילה, מיזן די כוחות וואס אונז פארמאגן מיר, וויאזוי רש"י זאגט אין ראש השנה, דאס איז וואס אונז האלט, די רש"י אין ראש השנה אמר רבי יצחק, שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה, איז דא רש"י א מחלוקת רש"י תוספות וואס טייטש שרשה, וואס זאגט רש"י שרשה? שישראל עושים עצמם רשים בראש השנה מ'מאכט זיך ארעם לדבר בתחנונים מיט תפילה כענין שנאמר תחנונים ידבר רש עס שטייט כעני בפתח אין דעם טאג נאר כעני בפתח כתחנונים ידבר רש אזא יאר מתעשרת בסופה דערפאר איז מראשית חסר א' מראשית השנה חסר א' תחנונים דאס איז אונזער עצה דאס איז אונזער עצה. נאר דאס איז אונזער עצה, און אזוי געבט מען אויף אלע סארטן בקשות. די מטה אפרים ברענגט אין תרי"ט, ער זאגט, זאגסט דארטן השכיבנו, דו ווייסט וואס שטייט אין השכיבנו? זאגט ער, ער האט דארט מסיים כולם בבקשות עצומות, ואומרים אותם בבכי ובתחנונים, כי היא שעת רחמים ועת רצון, וכל המכוון בו מובטח שאין תפלתו חוזרת ריקם, און ער ווייסט וואס ליגט אין השכיבנו, דו זאגסט יעדן טאג זאגסטו דארטן א מעבר שעינו, האלט אריין לא ידע זויען, ווייסט דו זאגסט דארטן.

פודה השם נפש עבדיו, ווי דו קלעבסט אין א ווארט דארטן ישמח לב מבקש השם גיבסטו א קלעב, בלייב דארטן אויפן ווארט אין דעם טאג ווען די שכינה הקדושה איז, ווען דו ביסט מיטן פנים צום כסא הכבוד די שכינה השכינה הקדושה איז דא, ריר דיך, ווי רירסט דיך, ווי לויפסטו? מען רעדט נישט בכלל אין די יושר דברי אמת, ידוע וואס ער ברענגט, אז להזכיר, ועוד אני צריך לעוררך ולהזכירך ולהזהירך, אלע ווייסן ראש השנה א גרויסע טאג דאווענען, אבער מען ווייסט נישט אַ וואָס אַז די פּסוקי דזמרה דאָס איז די דאָס איז די זאַך וואָס דאָס שניידט אויבן נישט רירט זיך נישט פון פּסוק דאָרט מען גיסט זיך אויס און ס'איז געווען עפּעס אַ חסידישע וואָרט אַז ר' אהרן הגדול עפּעס אַ חסידישע וואָרט האָט מען געזאָגט אַז ר' אהרן הגדול איז דאָך אַ צאַנ ביים המלך האָט ער געחלשט ביים המלך די פאַרוואָס האָט ער געחלשט ידוע וואָס האָט ער געזאָגט ווייל אי מלכא אנא אמאי לא אתית עד הכא האָט מען געזאָגט אי מלכא אנא אמאי לא אתית עד הכא וואו ביסטו געווען ביי פּסוקי דזמרה ווי ביסטו געווען פסוקי דזמרה? על כל פנים אין אזא טאג וואס די רבונו של עולם די רבונו של עולם קומט אריין אין בית מדרש זאגט די ערבי נחל פארן עולם לשמוע תפילות מליבס הבאות זאגט די ערבי נחל רבונו של עולם קומט אריין מיט עפעס א מיט עפעס א מורא'דיגע משל פאך איז כדאי אריינצוקוקן מורא'דיגע משל צו מסביר אויף די תקיעות און דארטן דארטן זאגט ער דער רבונו של עולם קומט אריין אין בית מדרשים אין פארן עולם ראש השנה יום כיפור לשמוע תפילות מליבס הבאות

איז געווען א איד די עולם דא האט אים געקענט אין ירושלים ר' וועלוול אייזענבאך ער איז אלט געווען הונדערט און דרײַ יאר ער איז אוועק טאקע ראש השנה ער האט דערציילט א מעשה מיין נורא וואס ער האט געזאגט ער האט עס געהערט פון זיין זיידן און ס'איז געווען מיט זיין זיידן אליין אין בית מדרשו של העיר וקדיש דער רבי ר' אהרן טשערנאבלער געווען אזוי. ער זאגט אז עס איז געווען עפעס א יאר וואס עס איז געקומען גאר א גרויסע עולם דארטן, מען האט געמוזט מאכן א גאלעריע, און וואס האט מען געמאכט? מען האט געמאכט א לאך אינמיטן בית מדרש, אזוי אז די עולם אויפן דאך זאל קענען מיטהאלטן, די עולם אויפן דאך זאל קענען מיטהאלטן, און אזוי איז געווען, די עולם האט מיטגעהאלטן אויפן דאך, און ער זיין זיידע איז געווען דעמאלטס א אינגל און האט געחלשט אינמיטן ווייל מיט דעם אלעם איז געווען א שווערע שטיפעניש אונטן מיט דעם אלעם איז געווען א שטיפעניש האט געחלשט אונטן מען האט געגאסן אויף אים וואסער עס איז נישט געווען קיין ברירה מען האט אים געמוזט אוועקלייגן אויפן בימה כדי ער זאל אטעמען פון דעם לאך ער זאל אטעמען פון דעם לאך און אזוי האט מען אים געלייגט איז ער געווען דארטן די גאנצע צייט האט ער דערציילט אז רבי ר' אהרן טשערנאבלער איז צוגעגאנגען צו די תקיעות האט ער געשריגן דעמאלטס, עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר, האט רבי אהרן טשערנאבלער געשריגן עלה אלוקים, וויאזוי מען מסלק מידת הדין, בתרועה מיט א צובראכן הארץ, השם, וויאזוי מען מסלק חלילה וחס מידת הרחמים חלילה, וויאזוי מען מסלק, בקול שופר דרייט זיך מסודר, פאר די תקיעות, מסודר. די גאנצע עולם האט זיך געגעבן א צעוויין אויבן און אונטן, עס האט געגעבן א רין, א ים מיט טרערן פון אויבן און אונטן, און מען האט אים געדארפט אראפנעמען פון בימה גלייך ער איז געווארן נאס פון קאפ ביז פיס, און ער האט גלייך ווען טשערנאבלער אנגעהויבן די תקיעות, ברוך אתה לשמוע קול שופר.
ווי די בארדיטשובער רב געשריגן פאר די תקיעות, האט גענומען דעם שופר צום זייט פון עזרת נשים געשריגן נשים מען דארף אויסשווענקען דעם שופר, מען האט געווארט אויף אביסעלע טרערן דעמאלטס ווייל מען זאל נישט דארפן וויינען א גאנץ יאר, קוקט אריין בעל שם טוב וואס די בעל שם הקדוש האט געזאגט פאר די תקיעות, פייערדיגע זאכן וואס מען. זיי האבן געזוכט א גאנץ יאר ארויסנעמען א שמייכל פון א אידיש קינד. דא זעט מען ווי די בעל שם טוב ותלמידיו האבן געווארט צו זען עפעס אפאר נאסע טרערעלעך פאר די תקיעות כדי מען זאל נישט דארפן וויינען א גאנץ יאר. שטייט אין די בעל שם טוב אז די בעל שם הקדוש האט געזאגט דעם עולם די אינגעלייט זאלן קומען מיט די קינדער אין בית מדרש, זאלן זיך מתבונן זיין האי מוליכי את בניהם לבית המדרש פונקט ווי אברהם אבינו האט געפירט יצחק צו די עקידה, קיינער ווייסט נישט די צעטעלעך. ווי אסאך אינגעלייט האבן נישט געוואוסט יענע יאר וואס זיי האבן געזאגט איבער ביין א נר קדש אויס און דיין שני ווי זיי וועלן האלטן היינט צו זיי זאלן זיך מתבונן זיין צו זיי האבן נישט געפירט די קינדער אין בית מדרש אזוי האט דער בעל שם הקדוש געזאגט זיי זאלן זיך מתבונן זיין צו מען האט נישט געפירט די קינדער אין בית מדרש פונקט ווי אברהם אבינו האט געפירט זיין זון יצחק צו די עקידה על כן על כן עשו תשובה גדולה והתפללו בעד בניכם, האט דער בעל שם הקדוש געזאגט, שפעטער געזאגט די עלטערן זאלן דאווענען אויף די קינדער, די קינדער זאלן דאווענען אויף די עלטערן, שפעטער האט ער דערמאנט די מהריל, וואס די מהריל זאגט אז וואס איז די תקיעות, אז איינער איז געשטאנען אויף א הויכן מגדל, אכטונג געגעבן אויף א שטאט, אכטונג געגעבן אויף א שטאט, און האט געזען פלוצלינג ווי ס'קומט א פייער, ביז אפאר מינוט איז אויסגעמעקט די שטאט, האט ער געשריגן פייער! דאס איז די תקיעות, און גלייך האט ער אנגעהויבן די תקיעות די בעל שם הקדוש. גלייך האט געשריגן, פייער! צדיקים האבן מסביר געווען דאס אז תקיעת שופר איז רדיית הפת, וואס איז פשט רדיית הפת? ביי רדיית הפת שרייט מען ברענג שנעל א מרדה, ס'ווערט פארברענט די פת, דאס איז תקיעת שופר גיבט זיך יעצט א כאפ די לעצטע מינוט, למנצח לבני קרח מזמור, בני קרח האבן זיך געכאפט די לעצטע מינוט, גיבט זיך יעצט א כאפ, יעצט גיב זיך א גוטן גיס אויס צום באשעפער, דער אור המאיר מסביר, ער ברענגט דעם משל און ער איז דאס מסביר, וואס איז די טייטש דעם משל פון דעם פון דער שומר וואס איז געשטאנען אויפן מגדל. זאגט ער אז דער שומר איז געשטאנען אויפן הויכן מגדל, טאמער גיט ער א געשריי, גנבים! ס'איז דא גנבים! ווער וועט זיך אויפכאפן? די עשירים וועלן זיך אויפכאפן, די ארמעלייט וועלן בלייבן שלאפן, וואס האבן זיי מורא פון גנבים? אבער טאמער שרייט ער פייער, כאפן זיך אלע אויף! האט ער געזאגט דער אור המאיר אזוי, אז דער רמב"ם זאגט אז וואס איז דאס תקיעת שופר? אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתוב היא רמז יש בדבר, וואס איז דער רמז? הקיצו, עורו ישנים משנתכם והקיצו נרדמים מתרדמתכם. ווילסט אויפוועקן דעם עולם, ברענג א דרשן, ברענג א דרשן, א דרשן וואס דארפסטו א שופר, אויב איז די פשט אין רמב ם אז מען דארף פשוט אויפוועקן דעם עולם יעצט, יעצט שעת הדין, מען דארף, מען דארף תשובה טון, איז דאך ברענג א דרשן. האט דער רמח ל געזאגט די פשט איז פשוט, ווייל פונקט ווי דער ווען ער שרייט אויפן מגדל שרייט ער אז ס'איז גנבים וועלן נאר די עשירים זיך אויפכאפן, די זעלבע זאך אויב ווילסט ברענגען א דרשן, טאמער דער דרשן וועט רעדן וועגן ביטול תורה, וועלן אלע מתמידים זאגן אונז האבן נישט וואס צו מורא צו האבן יעצט. וועט דער דרשן רעדן וועגן יראת שמים, וועלן אלע קדושים זאגן אונז האבן נישט וואס צו מורא צו האבן, עט ער רעדן וועגן מידות טובות בין אדם לחבירו וועלן אלע בעלי מידות זאגן אונז האבן נישט וואס צו מורא צו האבן, דערפאר נעמט מען א שופר און עס שרייט פייער, אלע קדושים אלע בעלי מידות אלע א ציטער יעצט, אלע זיך געבן א כאפ אויף, נאר א געשריי צום אייבערשטן יעצט. דעמאלטס, אוי, וויפיל טרערן, וויפיל ימים מיט טרערן מען קען זיך דעמאלטס חוסך זיין. וויפיל ימים מיט טרערן מען קען זיך דעמאלטס חוסך זיין. און דעמאלטס, דייקא דעמאלטס, דעמאלטס שטייט דאך אז דער מענטש שטייט דעמאלטס מיט'ן פנים צום כסא הכבוד, די כסא הכבוד איז דא, און דארטן, אותה שעה נפרטין. שוין דארטן שטייט אין שפת אמת רבי ישראל סאלאנטער אלע זאגן אז די גמרא זאגט אז שופר של פרה איז פסול פארוואס ווייל מ'טאר נישט דערמאנען חטא העגל די עגל קומט דאך פון די פרה אין קטיגור נעשה סניגור דערפאר איז פסול ברענג דא נישט קיין עגל יעצט פרעגט די הייליגע גמרא אז די כהן גדול האט נישט געטארט ארייננעמען בגדי זהב ווי האט ער נישט געטארט ארייננעמען בגדי זהב לפני ולפנים ווייל אין קטיגור נעשה סניגור נישט דערמאנען דעם עגל אבער אין היכל האט ער געמעגט דארט מיט בגדי זהב איז וואס איז די פראבלעם פון שופר של פרה פרה איז דאך אינדרויסן, נאר לפני ולפנים איז די פראבלעם פון אין קטיגור נעשה סניגור. וואס ענטפערט די הייליגע גמרא שופר כיון דלזכרון אתא כלפנים דמי, שופר וויבאלד ס'איז לזכרון ביסטו פונקט ווי לפני ולפנים זאגט דער שפת אמת רבי ישראל סאלאנטער אלע אז די טייטש איז זאלסט וויסן ביי תקיעת שופר שטייסטו מיטן פנים לפני ולפנים ווי די כהן גדול ווען ער איז אריינגעגאנגען לפני ולפנים איז עס א יראת שמים. דעמאלטס, ווי זאגט דארטן דער בעלזער רב זכרונו לברכה האט געדארפט איינעם מוכיח זיין, אים שטעלן אויפן פלאץ, עפעס א בחור האט עפעס אנגעמאכט א געפערליכע זאך אינמיטן יאר, געפערליך! ווי האסטו נישט געציטערט ס'וועט דאך באלד קומען פאר די תקיעות, די מינוטן וואס א איד דארף רחמי שמים מרובים, בני ישראל דארפן רחמי שמים מרובים, דעמאלטס, אין די מינוטן ווען דער מענטש איז מהרהר בתשובה, ווען דער מענטש גיט זיך אויס צום אייבערשטן, דעמאלט איז די גרעסטע גרעסטע שעת פקידה וואס איז נאר שייך. בעלזער רבי'ס לדורותם פלעגן איבערחזר'ן דעם הייליגן רש ש אז די אז אין די מינוטן האט אפילו ווען א מענטש איז מהרהר בתשובה האט א מחטיא רבים א כפרה, חילול השם האט א כפרה, זאכן וואס די גמרא זאגט אז ס'איז נישט מחטיא רבים, מחטיא רבים האט דאך נישט קיין תקנה, דעמאלט האט אלץ א כפרה. ווי אזוי האט מחטיא רבים א כפרה?

וואס איז דער שופר וואס טוט זיך? זאגט די בעל התניא א פשוט'ער הסבר, זאגט ער, זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון, אין דעם טאג איז באשאפן געווארן אדם הראשון, ווי אזוי איז אדם הראשון באשאפן געווארן? שטייט ויפח באפיו נשמת רוח חיים, די אייבערשטער האט געבלאזן. כביכול האט געבלאזן, נישט ווייל ווען די מענטש נעמט די שופר אין די הענט, נעמט אים די אייבישטער די שופר, בלאזט אריין א ויפח באפיו נשמת רוח חיים, א נייע לעבן, מאן דנפח מדיליה נפח, ממילא פאר פאר איז דעמאלטס פקידת עקרות, דעמאלטס איז ירידה, דעמאלטס איז די פרנסה אלעסדינג, ווייל ס'ווערט זיך דעמאלטס געביטן אלע נייע שרשים. דעמאלטס ווערט אלעס געביטן מאן דנפח מדיליה נפח, און אלע בית האסירים ברוחניות ובגשמיות, דעמאלטס פון אלע אלע פקידות עקרות אויכעט ווייל ס'ווערט א נייע מציאות, ויפח באפיו נשמת רוח חיים, ס'ווערט א נייע מציאות, א נייע לעבן, אלעס ווערט געביטן, שופר ראשי תיבות שורש פורה ראש ולענה אלע שורשים ווערן געביטן.

קול אדום בוואי, האט מיר געזאגט דער רב שרגא בער, ס'איז געווען א גבאי פון אלטן מאכנובקער זכרונו לברכה, האט ער מיר געזאגט ס'איז געווען אמאל די מאכנובקער זכרונו לברכה איז דא געזעצן ביי סעודה המפסקת פאר כל נדרים, האט ער געזאגט א מאמר נורא האט ער געזאגט, אז די מאכ, ס'איז געווען דער דזשוריקער אינמיטן קריג, האט איינער געפרעגט דעם דזשוריקער וואס טוט זיך דא? איך דעם נאצי יימח שמו איז דארטן געגאנגען, איך וואס טוט זיך דא וואו זענען די צדיקים וואס טוט זיך דא? האט דער דזשוריקער געענטפערט. אז ס'איז דא א מלך און ס'איז דא א אדון, וואס איז א נפקא מינה פון א מלך מיט א אדון? א מלך מיז, א מלך מיז איבעררעדן מיט די יועצים, א מלך מיז איבעררעדן מיט אלע יועצים, און א אדון איז א באלעבאס, ער רעדט מיט קיינעם נישט. האט די דזשוריקער אים געענטפערט, דער כביכול האט זיך געמאכט פאר. אזוי די דזשוריקער געזאגט דארטן אינמיטן קריג. די מאכנובקער האט דאס דערציילט איז זיך געמאכט צו וויינען אינמיטן סעודה המפסקת האט געזאגט אז דאס איז די טייטש אמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכם די אייבערשטער בעט זייטס מיר ממליך מאכטס מיר פאר מלך כדי איך זאל זיך דארפן מיט ענק איבעררעדן כביכול כביכול זאל נישט זיין בחינת אדון נאר זאל זיין בחינת מלך איך זאל דארפן מיט ענק איבעררעדן שתמליכוני עליכם איך זאל דארפן מיט ענק איבעררעדן.

דעמאלט די פרנסה אין די הלשון שער המלך די שער המלך ברענגט אז דעמאלט ווען די מענטש מאכט דעם ברכה ביי די תקיעות די בעל תקיעה בשעת תקיעת שופר בשעה שכולו מחזיק ברכה ברכת השופר יתעוררו את עצמם בבכיה רבה ביי די ברכה פון תקיעת שופר וביותר בעניית אמן אחר הברכה שבעת ההיא יקוצב קצבת הפרנסה וכל השפע לכל השנה כולה. מ'גייט דעמאלט חתמ'ען דעם טשעק. דעמאלט זאל דער עולם שרייען דעם אמן מיט א מיט גרויסע בכיות. על כל פנים, איר פארשטייט, דעמאלט דער מענטש איז מהרהר בתשובה, ווי זאגט דער, ווי זאגט דער שפת אמת, יש לכל איש ישראל להבין ולהשכיל, די ווייסט וואס הייסט די רבונו של עולם קוקט אויף דיר גייט דיר געדענקען ער זאגט עסט זיך מתבונן זיין לוינט זיך די גאנצע משפט די אייבערשטער זאל אויף דיר קוקן און זיין לשון איז יש לכל איש ישראל להבין ולהשכיל כי גדלה מעלת הזכירה לפני הבורא יתברך שירבו רחמים וכדאי להיות נשפט רק שיעלה זכרונינו לפניו לטובה ברוך הוא וואס הייסט די רבונו של עולם גייט דיר געדענקען מען לייגט אריין אין א קוויטל צום צדיק הדור אוי די צדיק הדור האט מיר געקוקט אין די קוויטל ער האט מיר געקוקט אויפן פנים דער רבונו של עולם גייט אויף דיר קוקן, ער גייט דיר געדענקען, אויף דעם האט ער דיר געגעבן דעם טאג יום הזיכרון הזה, מדי דברי בו זכור, איך זאג דיר אזכרנו עוד, איך וויל דיר דערמאנען אויף א גוט יאר, איך וויל דיר געדענקען, זאגט ער גדלה מעלת הזכירה כדאי להיות נשפט רק שיעלה זכרונינו לפניו ברוך הוא, ווייל ווען דער מענטש איז זיך דאס מתבונן זאגט ער ועל ידי זה הופך עצמו על ידי זה עצמו הופך הקדוש ברוך הוא מכסא דין ויושב על כסא רחמים, שעל ידי זה בני ישראל ממתיקין הדין ומהפכין מידת הדין לרחמים. די מינוטן אין דעם ביי די תקיעות שטייט די גרעסטע פקידה די אותיות נאך עקרה שופר נאך עין איז פיי נאך קוף איז רייש נאך רייש שין נאך היי וואו די אותיות שופר דעמאלט איז די פקידת עקרות מ'האט שוין מסביר געווען דעמאלט שטייט תקיעת שופר איז די עס א פאסט רפואה שלמה דעמאלט איז די קצבת פרנסה דעמאלט אלעס אלעס דעמאלט יצא יוסף מבית האסורים מ'קען דעמאלט ארויסגיין פון אלע יעדער איינער פון זיין בית האסורים אוי ווען ער דעקט זיך איבער מיטן טלית ער גיסט זיך אויס צום אייבערשטן ביסט מיטן פנים יעצט צום כסא הכבוד. ער זאגט אז מען לערנט ארויס די גמרא לערנט ארויס אין ראש השנה די עולם געדענקט מען לערנט ארויס ראש השנה פון יובל תרועה תרועה שופר שופר מען לערנט ארויס א גזירה שוה ראש השנה פון יובל פרעגט ער רבותי איר ווייסט וויפיל תקיעות וויפיל תקיעות געווען יובל סך הכל די גרעסטע מספר ס'איז א מחלוקת אין די גמרא די גרעסטע נישט דא מער פון 17 ס'איז נישט געווען מער פון 17 יובלות אין יעדע יובל איז דא איין תקיעה טו ראש השנה גייט ארויף יעדן יאר מיליארדן מיליארדן תקיעות, לערנסט ארויס ראש השנה פון שופר, ראש השנה פון יובל, וואלט נישט געפאסט פארקערט? ראש השנה גייט ארויף יעדן יאר מיליארדן יעדע איד און דו לערנסט ארויס ראש השנה פון יובל? יובל איז געווען סך הכל זיבעצן תקיעות, זאגט ער נא די מלבוש זאהן, זאגט ער די פשט איז פשוט, יובל גיבסט א מאך איין תקיעה טא גלייך נאכן תקיעה וואס ווערט? די עבדים ווערן משוחרר, שדות חוזרות לבעליהן, די עבד ווערט א משוחרר, די עני ווערט א עשיר, די עשיר ווערט א עני, אלעס דרייט זיך, די וועלט האט זיך געגעבן א דריי איבער אין א מינוט, דאס איז תקיעת שופר זאלסט וויסן, יעצט דרייט זיך די וועלט, יעצט איז די מהפכות, האב שכל, אויף וואסערע זייט זיך עס אויסדרייען, ווי דו העסט זיך יעצט גוט אויסדרייען. ווי דו וועסט זיך יעצט גוט אויסדרייען, שופר מעריך, שטייט אויף אריכות ימים, שופר מעריך ברענגט א רפואה, די אלע עניינים, מיין זיידע זכרונו לברכה, ער איז אוועק מיט זיין, פינף אהאלב יאר פריער איז ער געווען פאראליזירט, אין די ערשטע יאר, נאך וואס ער איז צוזאמגעפאלן, ער איז צוזאמגעפאלן צומארגנס פון שביעות, און דאן איז ער געווען דער די מצב פון די ערשטע טעג איז געווען אים געפערליך, געווען קריטיש, שפעטער תפילות ישראל האט ער געלעבט נאך פינף אהאלב יאר, די ערשטע ראש השנה נאך וואס ער איז צוזאמגעפאלן האט ער געזאגט פאר מיין טאטן זכרונו לברכה ראש השנה, געווען פאר די תקיעות, האט ער מיר געזאגט פאראיארן דא פאר די תקיעות האט זיך דא אויסגעגאסן עמערס עמערס מיט טרערן. און ער האט אויסגעגאסן עמערס עמערס מיט טרערן צו וויינען. זמנים אזעלכע געהויבענע מינוטן רבותי, אבער ס'שטייט דארט אין דעם הייליגן רשש נאך א זאך. רבותי להלכה ולמעשה זאגט ער, שטייט דארט אין רשש אז איינער וואס האט נאכנישט עפעס מקבל געווען זאל שנעל עפעס מקבל זיין זאגט ער. עפעס מקבל זיין זאגט ער עפעס ער שרייבט דא דעם לשון הייסט רצון איז מן התקנ ל ושרצון איז בכלל ובפרט בקיצור זאגט ער לקבל כל אחד ממנו לשוב מאיזה עוון שבידו ואל יפחת כל אחד לשוב מאיזה חטא חטא קל וחומר מען זעט מען וויל פשוט דאס זאל אריבער גיין דארט מען גייט יעצט אריבער כבני מרון די קליינע קבלה מים שאובים איז פסול מים שאובים איז פסול וויאזוי מען מאכט שוין די מקוה מים שאובים א קליין לעכעלע. א קליין לעכעלע כשופרת הנוד. זאגט ער אפילו א בור, א איד איז געווען פסול, ער איז מקבל יעצט פאר ראש השנה א לעכעלע, אבער עס זאל זיין דורך און דורך אויף א גאנץ יאר, דורך און דורך אויף א גאנץ, איז דאס דרייט אים איבער פון א פסול אויף א כשר, ער ווערט א אדם כשר ווערט ער, אן אדם כשר.

אז די די עיקר איז אז די מענטש זאל עפעס מקבל זיין אז זאל געדענקען א גאנץ יאר אז געווען ראש השנה פארוואס הייסט עס יום הזיכרון אויך דא פארשידענע תורות אויף דעם אויך ראש השנה למלכים ורגלים דאס זאגט דער בעש"ט אז ראש השנה מוז א איד מקבל זיין מולך זיין אויף עפעס א רגילות עפעס א עפעס עפעס צו בסור מרע צו בעשה טוב צו עפעס יעדער איינער ווייסט גוט ביי זיך וואס ווען ווי צו איינער וואס דארף מוסיף זיין אפילו אפילו נאך צען מינוט תורה, אפילו דארף מען דארף דאס ווייל ס'איז אפילו צען מינוט תורה, צו צו מוסר זיין צו א איד, צו איינער דארף זאגן פרשת עקידה, צו איינער דארף סיום ר ה, ארום און ארום. צו מיר האט געקלינגען א אינגערמאן י"ב כסלו תש"פ, א אינגערמאן פון ניו דזשערזי, איך קען אים נישט, גערעדט בדמעות שליש, ס'איז געווען אין אמעריקע ווייסט מען נאך וואס איז געווען דעמאלטס אין ניו דזשערזי, דעמאלטס איז געווען א אראבער אריינגעגאנגען אין א גראסערי, אין א סופערמארקעט אין א סופערמארקעט און ס'איז געווען דארטן געהארגעט געווארן די באל די באלעבוסט איז דארטן געהארגעט געווארן א ישיבה בחור געהארגעט געווארן ס'איז דערנאך געגאנגען פרעי דאן נעבעך די אינגערמאן האט געזאגט ס'איז געווען האלב פיר נאכמיטאג איז דאס געווען ס'איז געווען האלב פיר נאכמיטאג ער איז ארויס אין כולל בשעת וואס ער איז ארויס אין כולל האט ער געוויסט זיין רעבעצן גייט אראפ אין גראסערי זי דארף דעמאלטס ארויסגיין האלב פיר און ער קומט אן אין כולל האט ער געהערט וואס איז געשען דארטן ער איז געווען זיכער זי לעבט נישט ווייל ער האט געוויסט זי דארף אראפגיין גלייך נאכדעם ער האט געגעבן די ערשטע זאך א קלינג אהיים, זי האט געזאגט האלא, האט ער געמאכט א ברכה פון מחיה המתים, ברוך השם זי לעבט, האט ער געפרעגט ביסט נישט ארויס, ניין כ'בין נאכנישט ארויס, האט ער איר אנגעזאגט זי זאל נישט אראפ גיין ווייל די מח מחבל איז אנטלאפן און מען האט פארמאכט די גאסן דארטן, די פאליציי האט פארמאכט די גאסן, האט ער מיר געזאגט די ק י אוי אוי מעשה, האט מיר געזאגט, דאס איז געווען כ"ב כסלו, האט ער מיר געזאגט פאר צוויי חדשים צוריק זיין רעבעצן ביי ונתנה תוקף יום כיפור ביי מי יחיה מי ימות ווען זי האט געזאגט מי יחיה מי ימות האט זי מקבל געווען אויף זיך עפעס א קבלה אין צניעות, עפעס אין לבוש, אין לבוש אין צניעות. די קבלה האט מען געדארפט באשטעלן. מוצאי יום כיפור גלייך א קבלה פון יום כיפור, מוצאי יום כיפור איז זי געגאנגען צום טעלעפאן באשטעלט דעם קבלה. באשטעלט. און דאס האט געדארפט אנקומען מיט די פאסט. און ס'האט געשלעפט די צייט, כ"ב כסלו נאכמיטאג ווען זי האט געעפנט די טיר ארויסצוגיין אין גראסערי, איך בין שוין געגאנגען אין כולל, נאך וואס איך בין געגאנגען אין כולל, זאגט ער ווען זי האט געעפנט די טיר איז דאס געלעגן אונטערן טיר, האט זי מחליט געווען היות ס'א קבלה פון יום כיפור זי גייט נישט ארויס אן דעם, זי גייט זיך מיט דעם מטפל זיין, אן דעם גייט זי נישט ארויס, איז זי האט זי זיך געגאנגען מטפל זיין מיט דעם, ווען זי האט זיך מטפל געווען מיט דעם איז געווען די פיגוע אין דעם אין גראסערי, דעמאלטס האט מען דארטן געהארגעט מענטשן, האט ער געוויינט דעמאלטס איז געווען האט מיר געזאגט גיב א קוק וואס דאס הייסט, א מענטש איז מקבל א קבלה ביי מי יחיה, און דער רבונו של עולם שיקט אים עס אונטער הינטערן טיר ווען ער דארף ראטעווען דאס לעבן. וואס הייסט דאס א קבלה? שטייט אין סלאנימער רב'ס ספר ברענגט ער מיט אלע, אז ווען דער מענטש האט די קבלה איז דאס א מגן אויף אים בזה ובבא. זאגט אבער אז די קבלה דארף זיין ואל יעבור. פלעגט מען זאגן אין קאצק האט מען געפלעגט זאגן פארוואס מען זאגט כל נדרי ווייל יעדער איינער האלט פאר א קבלה נאך א קבלה זאגן שנעל בלי נדר אזוי האט מען געזאגט אין קאצק אבער דער קאצקער רבי האט געזאגט דעם עולם אז פארוואס זאגט מען ביי כל נדרי מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה שטייט יעצט דארפסטו נאר מאן יום כיפור תשפ ד האט די קאצקער רבי געזאגט ניין מען זאגט דעם עולם איינער וואס האט נאך א קבלה ביז תשפ ד זאל נאך נישט זאגן כל נדרי ווייל גיי טראכט זיך איבער זאג נאך נישט כל נדרי דער קליינער קנעפעלע מען האט געשמועסט דער רב דעסלער האט געזאגט דארטן פארן בחור געווען א בחור דארטן נישט פון די גרויסע צדיקי הדור ארם בן ארם נישט געווען פון די גרויסע צדיקים אין אין אזעריי האט ער אים געפרעגט זאג נאר האסט מקבל געווען עפעס א קליינע קבלה האט ער אים געזאגט רבי די קענסט דאך מיר איך האב מקבל זיין קבלה וועל איך א צדיק וואס האט אים גענטפערט אז איינער איז אריינגעגאנגען דארט איז געווען אין מאנהעטן בנין פון הונדערט שטאק דארט א בנין פון הונדערט שטאק האט געדארפט אנקומען אין נומער הונדערט אבער דער בחור איז געווען א אויבער חכם ער קוועטשט נישט אויף קיין קנעפלעך ער שטייט ער שטייט ער וויל נישט קוועטשן אויף קנעפלעך ער איז אריינגעגאנגען אין עלעוועיטאר און ער קוועטשט נישט, ביז ס'איז געווארן דארטן טונקל, ער איז געווארן דארטן פארקנאקט און טונקל, און קומען פאליציי מיט מיט הצלה, מ'האט געעפנט דעם עלעוועיטאר, מ'האט אים געפרעגט וואס טוסטו דא? האט ער געזאגט, איך דארף אנקומען נומער הונדערט. און נומער הונדערט? פארוואס נישט געקוועטשט אויף נומער הונדערט? האט ער געזאגט, איך האב געטראכט אזוי הונדערט שטאק, דו ווייסט וואס הייסט הונדערט שטאק? הונדערט שטאק קען מען ארויפגיין מיט א קליינע קנעפל, ווי קען דאס זיין? מוז דאך זיין ס'ליגט דא מחשבה, האב איך מחליט געווען בלייבן אין די מחשבה. האט מען געזאגט דו נאר וואס דו ביסט, ס'איז סך הכל א קנעפל, אבער די קנעפל מוז מען. האט ער אים געזאגט דער אייבערשטער ווען מ'זאגט משפיל ומרים, מ'זאגט משפיל, דער רבוש ע וויל דיך אויפהייבן נישט הונדערט שטאק, מיליאן שטאק, דו מוזט אבער קוועטשן אויף א קנעפל, די קליינע קבלה. די קליינע קבלה, די קנעפל דאס מוזטו קוועטשן. אונז האמער דא פריערט געשמועסט שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה אונז האמער געשמועסט מיט דעת רשי שישראל עושים עצמם רשים בתפילות ובתחנונים רבותי איז דא דארטן דעת תוספות וואס איז אויך וויכטיג צו וויסן דא ס'איז א שירה תוספות אנדערהאלבן שירות תוספות לערנט פשט שרשה בתחילתה זאגט רשי דא לערנט תוספות אז רשי לערנט אז מען איז געווען ארעם מיט תפילות, תחנונים ידבר רש. תוס' לערנט פשט שרשה אז מען איז טאקע געווען ארעם. ס'איז געווען עפעס א שוועריקייט, נישט סתם, זאגט תוס' שמתוך שישראלים רשים ליבם נשבר בקרבם ומתוך כך מרחמים עליהם מן השמים. א מענטש האט א לב נשבר במה דברים אמורים. א לב נשבר איז ער זאל וויסן אז א לב נשבר, ומתוך כך מרחמים עליהם מן השמים. מענטש גרייט זיך, ער וויל אזוי, און אסאך מאל גייט צום סוף א שטרוי, וויפיל ער האט זיך געגרייט, גיב א קוק, איך האב נישט קענען דאווענען דארטן, אוי איך האב זיך געוואלט אזוי, דערציילט איינער פון די גרויסע גאוני ירושלים, אז זיין טאטע פלעגט זיין דער בעל תפילה ימים נוראים אין בית מדרש זהרי חמה אין ירושלים געווען זהרי חמה יא לאנגע יארן עס איז געקומען ערב ראש השנה תרפ ה איז אנגעקומען עפעס א אדם חשוב פון חוץ לארץ אויף פאר ראש השנה מען האט געוואוסט אז מען דארף איהם געבן דעם ברעטל מען דארף איהם געבן דעם ברעטל איך דאווען שוין יארן דא. איך דאווען שוין דא יארן, זאל איך אים עס אוועקגעבן? נישט אוועקגעבן? נישט געוואוסט וואס מען טוט דא. ער זאגט ער איז געגאנגען פרעגן רבי שלמה אלישיב, ווער איז דאס? דער לשם, דעם לשם. האט ער אים געפרעגט, האט דער בעל הלשם אים געזאגט אזוי, מיר האבן בקבלה אז ווען ס'קומט אן זיך מסדמם פאר מענטשן עגמת נפש פאר'ן יום הדין, און מעלות רבות לזכות בדין איז ממילא איז דיר כדאי מוותר צו זיין, און שפעטער האט ער אים געזאגט אז ס'איז דיר באשערט א ברעטל וועסטו עס האבן, און ער איז ארויס געגאנגען האט מען אים גערופן צו א גרעסערע בית מדרש, אסאך א גרעסערע בית מדרש ער זאל דאווענען, אבער איך מיין די געדאנק וואס ער האט געזאגט אז ס'ווערט. ס'קומט א מענטשן נישט פונקט ווי ער האט געוואלט, ער האט אזוי געוואלט זיך גרייטן ווי ביים צמח צדק אמאל אריינקומען א אינגערמאן און זאגט רבי איך גרייט זיך אזוי צום דאווענען, איך גרייט זיך אזוי צום דאווענען, קומט צום דאווענען א וואנט! א וואנט! דא איז א וואנט נישט דארטן! א וואנט! האט ער אים געפרעגט, איך האב זיך אזוי געגרייט צום דאווענען, זאגט אים דער צמח צדק וואס ארט דיר, האסט געדאווענט פארן דאווענען? ער האט געזאגט פריער האסטו געדאווענט יעצט נאר געשאקלט די ליפן יעצט האסטו געזאגט די ווערטער כאילו וויסן מיט אלעס דינג אבער וויסן ביסט דו נישט ביי קיין בשר ודם דער רבונו של עולם ווייסט גוט דיין הארץ ער ווייסט ווי דו האסט זיך געגרייט ער ווייסט ווי דו האסט געוואלט ער ווייסט ווי דו ביסט פארקוועטשט יעצט מיט דעם און מיט דעם טייטשט דער דברי שמואל לצופה נסתרות ביום דין זאגט ער וואס הייסט לצופה נסתרות דו אינגערמאן, איך האב זיך געגרייט פון ערב ראש חודש אלול, חודש אלול, נישט פארברענגט קיין מינוט, סליחות טעג, גערודערט, יעצט קומט ראש השנה, ער איז א וואנט, ער רירט זיך נישט, ער וויל, ער וויל דאווענען, ס'גייט נישט, ער גיבט זיך א דריי אויס ער זעט אין די אנדערע זייט, דארטן א אינגערמאן, אלול האט מען פארקאטשעט די יארן, סליחות האט מען קוים געזען, יעצט איז ער איבערגערוקט מיטן טלית און שרייט קולות. ווי בין איך און ווי איז ער? זאגט דער דברי שמואל לצופה נסתרות, דער רבונו של עולם ווייסט גוט דו האסט זיך געגרייט, דו ארבעטסט דאך נישט ביי קיין בשר ודם, דער רבונו של עולם דו זיי ממשיך ווייטער, רייס ווייטער, רום מיין ישיע, דו גיי ווייטער. ידוע די מעשה מיטן מאור עיניים, מיט רב שלום שכנא, יא? ער דאוונט דארט מנחה ערב ראש השנה, שטייט דאך אז א מורא'דיגע מנחה ערב ראש השנה, מעלה אלע תפילות פון א גאנץ יאר, און ער האט נישט געקענט דאווענען, זיך געמוטשעט, האט זיך געמוטשעט, האט נישט געקענט, און האט זיך מחבר געווען נאר פירוש המילות, ביז ער האט מסדר געווען פירוש המילות, נאך מנחה האט ער אים גערופן, זאג נאר, וואס איז געווען דארטן אין די מנחה, האסט גערודערט וועלטן, האט ער געזאגט, ער האט מיט דעם, ער האט געפילט אז מיט דעם האט ער מרעיש, דייקא דער מנחה, דייקא דער מנחה, פארשטייסט? דייקא דער מנחה, וואס איז פשט? ווי אין א אייל, פארוואס נעמט מען א שופר פון א קרן? וואס נעמט מען א שופר פון א קרן, מזכיר זיין דעם אייל, יא? אילו של יצחק, נעם א יד פון דעם אייל, נעם א רגל פון דעם אייל, וואס איז מיט די קרן? פארוואס א קרן? טא ווייל אייל אחר נאחז בסבך בקרניו, ווייל דארטן איז געווען מסובך, ס'איז נישט געגאנגען אזוי לייכט. א מענטש וויל דאווענען און ס'גייט אים נישט, דער אייבערשטער העלף ס'זאל פאר אלעמען גיין אויפ'ן בעסטן אופן, אויפ'ן בעסטן אופן קענען גיסן די הארץ. אבער טאמער ס'גייט נישט זאלסטו וויסן נאחז בסבך בקרניו דאס איז מעורר רחמים, ווען ס'איז אזוי מסובך, ס'איז פארקאטשעט, ער וויל און ער לאזט זיך נישט, אוי די אייבערשטער דארטן מיט דיר, דאס איז דאס איז מעורר רחמים, מען זאגט נאך א מאמר אז ביי הקהל שטייט הקהל את העם האנשים ונשים וטף, די גמרא זאגט אנשים ללמוד, נשים לשמוע, טף למה באו, לתת שכר למביאיהם, זאגט מען נאך א ווארט, ווייל די בעיביס מען ברענגט זיי זיי שטערן דאווענען. און נאר אויף דעם איז די שכר, און עס איז דא שטערערס, און נישט נאר אויף דעם, אויף דעם איז די עיקר שכר. די אייבישטער העלפן פארשטייט זיך אז יעדער איינער דארף זיך משתדל זיין זאל זיין ביי אים די בעסטע, יא? בעסטע, און אויף דעם טאקע כדאי רבותי, אז אלע אידן פירן זיך אזוי, אז עס איז דא אין די מחזור, פארן תפילות אנהייבן, תפילה פון רבי ר' מיילעך, שומע קול שועת עתירות ומאזין לקול תפלת עמו ישראל ברחמים שתכין לבנו ותכונן מחשבותינו ותשגר תפלתנו זיך אויסבעטן טאקע אז מען זאל קענען טאקע דאווענען ווי זאגט די וועלט אז אמאל געווען איינער וואס איז געווען א צובלוטיגטער ארעמאן ער האט נישט געהאט קיין געלט ער האט געדארפט עופות אויף שבת האט ער נישט געהאט קיין געלט איז ער אריינגעגאנגען צום געשעפט אין עופות געשעפט האט געקויפט ביי אים יעדע פרייטאג מיטאג

נאר אויסגעלאפן אונטערן הימל און זיך צעוויינט, רבונו של עולם וואס בעט איך ביי דיר, אביסל קאפ אביסל הארץ, געשריגן רבונו של עולם וואס בעט מען ביי דיר, אונז וויל מיר אביסל קאפ אביסל הארץ זיך אויסבעטן ראש השנה ווי ס'דארף צו זיין, אן קיין בלבולים, רבונו של עולם וואס וויל מען, וואס בעט מען, מ'וויל אביסעלע קאפ אביסעלע הארץ, שתכין לבנו ותכונן מחשבותינו. אוואדע און אוואדע, א מענטש ווייסט החכם עיניו בראשו, ער ווייסט אלסדינג און איז ראש השנה, און כל מיחוש ולא מיחוש ראש, ווען ביי דעם ראש אלסדינג, אזוי איז איינגעפירט ביי רוב תפוצות ישראל, רוב תפוצות ישראל איז איינגעפירט אז דער בעל שחרית שרייט המלך, ווי שרייט ער המלך? ביי זיין פלאץ, ביי יושב גייט ער צו, המלך שרייט ער ביי זיין פלאץ, רוב תפוצות ישראל גייט עס אזוי, פארוואס? מיט די וועלט, זאל ממליך זיין דעם אייבערשטן אויף דיין פלאץ, ווי ער האט דיר אוועקגעשטעלט דארטן, צו ס'ארבעט די עירקאנדישן צו נישט, צו האסט דיך אוועקגעשטעלט לעבן די חברה וואס איז דיר נישט געשמאק צו יא געשמאק, דארטן, דארטן זיין ווי די אייבערשטער, געדענק אז די אייבערשטער האט עס ממליך געווען, איך זאג נישט פארדעם זאלסט דיך מסדר זיין אויף די בעסטע אופן, זאלסט מתפלל זיין זאלסט זיין די בעסטע, שתכין לבנו מיט אלסדינג, אבער געדענק אויך דעם נאחז בסבך בקרניו, געדענק ווי מען איז ממליך דעם אייבערשטן, געדענק שתמליכוני עליכם אלץ איז די באשעפער, אלץ איז די באשעפער, פאר דערפאר, יודא האט מיר דערציילט, מיר האבן נישט קיין השגות ביי די צדיקים וואס האט געדויערט ביזן אריין צו די תקיעות, מ'דערציילט אז ביים ראדאשיצער האט אמאל גענומען א לאנגע צייט ביז ער איז אריינגעקומען צו די תקיעות, און ווען ער איז אריינגעקומען האט ער דערציילט נאר די מעשה און גלייך אנגענומען די תקיעות. דער ראדאשיצער האט דערציילט אזוי, אז די חוזה מלובלין האט זיך אמאל פארזוימט גאר גאר אסאך צייט ביז די תקיעות. מען האט זיך פארזאמט גאר אסאך צייט, און ווען ער איז אריין געקומען דער חוזה מלובלין האט ער געזאגט אז איך האב געזוכט מיט וואסערע זכות מען גייט אריין צו די תקיעות, מיט וואסערע מעשים גייט מען אריין, מיט וואס גייט מען זיך אוועק שטעלן פארן כסא כבוד, איך האב נישט געטראפן, האט דער חוזה מלובלין געזאגט ביז איך האב זיך דערמאנט, איך האב געבעטן אמאל דעם גבאי אז מארגן פארטאגס פינף אזייגער פארטאגס זאל זיין צוגעשטעלט, ווייל איך האב געהאט עפעס א וויכטיגע דבר מצוה וואס איך האב געדארפט ערלעדיגן, און דער גבאי נישט נאר האט זיך נישט צוגעשטעלט, ער האט פארשלאפן, ער האט נאך אויך נישט צוגעגרייט קיין נעגל וואסער, ממילא האט ער נישט געקענט אראפגיין פון בעט. און דער חוזה מלובלין האט געזאגט ער האט געווארט און געווארט אויף אים, אזוי דערציילט ער פאר די תקיעות, ער האט געווארט און ווארט די גבאי זאל קומען, און ער קומט נישט. ווען די גבאי זאל שוין קומען, ער וועט דאך כאפן א פארציע, ער וועט כאפן א פארציע, נישט קיין נעגל וואסער פארשפעטיגט זיך, איך דארף דאך א דבר מצוה, רבותי מ'רעדט נישט, די הייליגע חוזה, א דבר מצוה, א דבר מצוה, ער וועט כאפן האלט א פארציע, און ער קומט נישט. ביז ענדע ער איז געקומען, ווען ער איז אנגעקומען, האט די חוזה מלובלין געזאגט, כ'האב געטראכט צו זיך, א מינוט פארוואס האב איך געדארפט ער זאל קומען? וועגן די דבר מצוה, וואס איז די דבר מצוה? וועגן טוהן רצון השם, רצון השם איך זאל יעצט נישט כועס זיין, און דערפאר האב איך נישט געווען בכעס, און גאנץ איך האב גארנישט געזאגט און נישט געווען בכעס, און מיט דעם זכות גיי איך אריין צו די תקיעות, אזוי האט דער חוזה מלובלין געזאגט, די מעשה האט דער ראדאשיצער דערציילט און אנגעהויבן גלייך למנצח לבני קרח מזמור. רבותי, ווער איז געווען די חוזה מלובלין האבן נישט קיין השגות, וואס ער האט געזוכט, ער האט געזוכט א זכות יא, אבער אין די מעשה דארף מען יא האבן השגות, אז די חוזה מלובלין האט געזאגט אז דאס וועט שטיין בגבהי מרומים א מענטש האט זיך איינגעהאלטן פון א כעס, צו אויפן גבאי, צו אויפן, צו אויף וועמען ס'איז, איר פארשטייט? ארום און ארום, דער זכות, דאס גייט ביי די תקיעות, זיך איינגעהאלטן פון א כעס. איך רעד שוין נישט וואס ווערט געברענגט אין משנה ברורה אין תקפ"ג אויף די טעג, זיך אויסדרייען ווי זיסע אידן, ער זאגט, שיזהר מאד שלא יכעוס בימים אלה,

ווייל דאס איז אויף יעדן מצב. ס'איז דאך איינער געקומען צו ר' מאטל סלאנימער און אים געזאגט. אז א מצב איז אזוי געפערליך. א ראש השנה ביינאכט האט ער נישט געהאט קיין קאפ נאר א עק. זאגט ער נו וואס האסטו געזאגט די עיקר א עק צו אלע צרות? כאילו ס'ווענדט זיך וואס די זאגסט ווענדט זיך וואס די האסט געהאט. ווענדט זיך נישט וואס די האסט געהאט ווענדט זיך וואס די זאגסט. ס'איז געווען אין ירושלים איז געווען רבי יהודה פתייא די גרויסע גאון וצדיק ידוע ער איז געזעצן א ליל ראש השנה מיטן ווייסן קאפאטע און געסט פיל געסט פיל געסט דעמאלטס איז דאך געווען לעכט מ'רעדט דאך אין זיינע צייטן לעכט און דער רבי יהודה פתייא איז געזעצן און איינער פון די געסט האט געגעבן א שאקל דעם טיש אלע לעכט האט זיך אויסגעלאשן ס'איז געווארן דארטן ליל ראש השנה רבותי, ווען מען זוכט די גוטע סימנים, יא? איז געווארן דארטן גאר ליכטיג, טונקל, טונקל. שוין, און רבי יהודה פתייא האט געגעבן א קלאטש אין די הענט, איי רבותי וואס א סימן טוב, סימן טוב, מזל טוב, אז עס גייט זיין א זיס יאר, שוין. די רעבעצין איז אריינגעקומען מיט די פיש, עס איז געווען טונקל, האט זיך אפגעקאטשעט אויף דער ערד וועגן די טונקל, מיט די אלע פיש אויף דער ערד, האט ער געגעבן א קלאטש, איי גייט קומען א זיס יאר, עס גייט א סימן, א סימן טוב. אבער מ'קען נישט לאזן אזוי אויף די ערד דארף צו העלפן, איז ער געגאנגען דארטן העלפן מיטן ווייסן קאפטן, האט ער געגעבן א גליטש אויס אין די זאפט פון די פיש, אז די גאנצע ווייסע קאפטן איז געווארן רויט פון קאפ ביז פיס, מארגן צו די תקיעות איז אריינגעגאנגען מיט א. און ער האט זיך אויפגעהויבן און האט געשריגן רבותי ס'גייט קומען א זיס יאר, אוי איז דאס א סימן אויף א זיס יאר! ער שרייבט אז אזא יאר פון סייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע האט ער אין לעבן נישט געהאט. ווי ער האט געלייגט א פינגער איז געווען סייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע, ער איז מציין אפילו אין ספר אויף חידושים, חידושים זיינע, אז די אלע חידושים איז געווען פון יענעם יאר. וואס ער האט געלייגט א פינגער איז געווען סייעתא דשמיא. ווי ער האט געלייגט א פינגער, צו פארשטיין גוט אז, ווי זאגט מען,

די וועלט זאגט א ווערטל שנהיה לראש ולא לזנב א וואס איז די מעלה פון דעם קאפ אז וויפיל מ'האט אים געהאקט און געשניטן און געבראטן און געקאכט א שוואנץ איז ער נישט געווארן ער איז געבליבן א ראש ער איז געבליבן שטארק איך בין מיטן אייבערשטן דער אייבערשטער איז מיט מיר איך גיי ווייטער אין יעדן מצב ווי דארטן די מעשה דארטן ביים שר שלום, ביים שר שלום ברענגט עס אויף אפאר גרסאות, ביים שר שלום כ'גלייב די תוכן פון די מעשה איז געווען אזוי, א ער האט גענומען אדער ביים שר שלום, אדער איינער האט עס דערציילט פון שר שלום און פון רבי רבי שמעלקע, רבי רבי שמעלקע האט גענומען דעם שופר אין די הענט רבותי ער האט, שופר פאר די תקיעות, ער האט דא מסדר אזוי. אי, האט געטראפן דא א האר. א תולש פאר די תקיעות. האט ער געזאגט, שטיק זיך מיט דעם! ברוך אתה ה' לשמוע קול שופר! מ'האט געוואלט יעצט צעדרייען די תקיעות, שטיק זיך מיט דעם און אנגיין מיט די ברוך אתה לשמוע קול שופר. דעם לינקער, זענען זיך נישט מבולבל ווערן, שנהיה לראש. הערט א לשון פונעם גרויסן פוסק הדור דער חכמת שלמה ר' ר' שלמה קלוגער אין סימן תקפ"ג. אונז ווייסן מיר אז מען הערט די סימנים און צו הערן באותו ענין ווי אזוי זיי האבן געקוקט דעם בליק אויף די אלע זאכן. אלע ווייסן און אזוי ווערט געברענגט אין משנה ברורה, די משנה ברורה ברענגט עס בקיצור די דברי השל"ה הקדוש, של"ה הקדוש זאגט אויף די סימנים אז די רוביא כרתי סילקא תמרי עס איז נישט די סימנים, רוביא זאגסטו שירבו זכיותינו, אין קרא זאגסטו שתקרע רוע גזר דיננו. איך וויל נישט ארויסזאגן פון מויל, אבער עס קען דאך אויך זיין פארקערט, יא? ווי שטייט אין קרא שתקרע גזר דיננו, שטייט תקרע, אבער שטייט אין רוביא שטייט נישט זכיותינו, קען נאר וואס דען, זאגט די משנה ברורה, דער של"ה הקדוש, זאגט אז אז מען מען די עיקר די תפילה. די תפילה, מיט די תפילה מאכט אלסדינג. שיין, נישט די אכילה, דאס איז די תפילה, שטייט מ'זאל מהרהר בתשובה זיין. קומט רב שלמה קלוגער און זאגט א דבר פלא. הערט אייך אמאל איין אין דעם לשון. ער זאגט רב שלמה קלוגער חכמת שלמה דאין מקום לתפילה בשעת אכילה. בשעת אכילה איז נישט קיין צייט פון, נאר וואס? אלא עיקר טעם אכילתם כדי לגלות ולהראות שהוא מאמין בהשם יתברך שיפסוק עליו שנה טובה. איך גלייב אין דעם אייבערשטן אז ס'גייט קומען א זיס יאר. איך גלייב אין דעם אייבערשטן. ובפרט זאגט ר' שלמה קלוגער לפי מה שכתבתי בדרוש לפרשת תבוא שנת תר"ב, דבראש השנה יהיה משמח ואומר, יעדער מענטש זאל זיך משמח זיין זאגן, כל מה שעושה הוא יתברך הוא לטובה, אזוי זאל ער זאגן, ובזה הוא נהפך באמת לטובה. ער זאל זאגן כל מה שעושה הוא יתברך הוא לטובה, און מיט דעם ווערט עס נהפך באמת לטובה. ולכך זאגט ער מהאי טעמא נראה, שהאדם רגיל לומר בראש השנה אחר תפילת שחרית, זאגט ער מ'זאל זאגן כל מה דעביד רחמנא לטב עביד וגם זו לטובה. שלמה קלוגער. מ'זאל זאגן כל דעביד רחמנא לטב עביד ווי ס'איז געגאנגען די דאווענען אהין און אהער, זאג שנעל כל דעביד רחמנא לטב עביד וגם זו לטובה. ולכן מהאי טעמא זאגט ער, תקנו לאכול מאכלים טובים ומתוקים ולומר עליהם כן, כדי שאם חס ושלום נגזר להיפך, יהיה נהפך על ידי אמירה זו לטובה אמן כן יהי רצון. איר פארשטייט וואס די ענין איז? צו וויסן אין יעדן מצב ווי דאס צו זאגן דער דערפילן ראש השנה אויף א יעדע זאך משמח זיין זאגן יעדע זאך גם זו לטובה. רבותי ס'איז א חז"ל וואס אלע געדענקען די גמרא זאגט אין ברכות י"ח מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת האט געגעבן א דינר לעני והקניטתו אשתו ס'איז געווארן די שלום בית צופליקט והלך ולן ווי בית הקברות און האט געהערט דארטן שתי רוחות מספרות זו לזו זיי האבן גערעדט דארטן איינער צום צווייטן בואי ונשוט מאחורי הפרגוד לאמיר הערן וואס דער אייבישטער גייט מה פורענות בא לעולם ש. בקיצור די גמרא זאגט אז וואס האבן זיי גע האט געהערט ווי זיי זאגן אז וואס? אז מ'האט גוזר געווען אין הימל אין די יאר די אלע ווער ס'איז זורע ברביעה ראשונה ברד מלקה אותו זאגט די גמרא הלך הוא וזרע ברביעה שניה, די גא אלע האבן זורע געווען ברביעה ראשונה, ער ברביעה שניה, כל העולם כולו לקה שלו לא לקה, ער איז געווען דעם יאר די גרעסטע גביר פון די וועלט. איבער א יאר נאכאמאל, די זעלבע זאך, איבער א יאר האט ער געהערט ווי זיי זאגן דארט די צוויי רוחות מספרות, אז וואס האבן זיי געזאגט? כל הזורע, וואס האט מען געהערט מאחורי הפרגוד? אז כל הזורע די יאר כל הזורע ברביעה שניה שדפון מלקה אותו, איז ער געגאנגען און זורע געווען ברביעה ראשונה, של כל העולם כולו לקה שלו לא לקה, ער איז געווען צוויי יאר די גרעסטע גביר פון די גאנצע וועלט, אבער מיט וואס האט זיך עס אנגעהויבן? הלך ולן בבית הקברות, רבונו של עולם א צופליקטע שלום בית, ליל ראש השנה גיין אין בית הקברות, וואוי, מען זוכט די סימנים, ליל ראש השנה זאגן זכרנו לחיים אין בית החיים, רבונו דעלמא כולא. און וואס איז מה חטאו ומה פשעו די שלום בית צופליקט וואס איך האב געגעבן א דינר לעני א דינר לעני דאס און נאר דאס איז געווען די התחלה איז געווארן די גרעסטע גביר אויף די גאנצע וועלט שכל העולם כולו לקה שלו לא לקה די ערשטע יאר מיט די צווייטע יאר

ער האט געזאגט אז זיין טאטע ר' אליה לאפיאן פלעגט זאגן אז ער האט בקבלה אז די נשים וואס געפונען זיך אין די הייזער ימים נוראים און זענען מטפל אין די קינדער דארפן נישט די גאנצע מצב פאר תפילות פון דעם גאנצן עולם וואס איז דא אין בית מדרש כדי די תפילות זאל ארויפגיין צום כסא הכבוד זאגט ער האט בקבלה אז ס'איז דא א צינור מיוחד פאר די נשים, אז מיט די פאר מזמורים וואס זיי קענען זאגן, דאס גיט א נעם ארויף זייערע תפילות און מתקרב צום כסא הכבוד, די זעלבע זאך ככל קהל הקודש וואס זיי ארבעטן א גאנצע טאג מיט זייערע תפילות. אזוי האט ער געזאגט ער האט געהאט בקבלה פון זיין טאטן. מיט די פאר מזמורים וואס זיי קענען זאגן, איז דא א צינור מיוחד וואס נעמט דאס אלצדינג ארויף ככל קהל הקודש וואס זיי זענען מתפלל. רבותי לאָמיר מסיים זיין אַ מ'האָט געהערט תשובה תפילה איין וואָרט וואָס הייסט צדקה מעבירין את רוע הגזירה אויף עפּעס מטה אפרים ברענגט אין אלף אין דאָרטן אלף המגן סימן תקפ"ג פאַרשטייט זיך דאָס נאָר מיטן שלום בית אויב ס'קלאַפּט ער ברענגט אַ לשון אַזוי ער ברענגט אין אמרי קודש אַז הזהיר להיות שלחנו על שלחנו אורח בכל סעודתו אזי נחשב לו כאילו כיוון כל כוונות האריזל. כאילו כיוון כל כוונות האריזל. ס'איז דא איין לקט יושר, איך מיין מיט איך מיט דעם, א מורא'דיגע לקט יושר, מ'רעדט אויף מיר, ער ברענגט עס בשם החבר משה מינץ, ודאי באור עזי. וואס הייסט עס צדקה פארן גרויסן ראש השנה? ער זאגט דער לקט יושר ברענגט בשם החבר משה מינץ אזוי, מ'זאגט ביי ונתנה תוקף ויכון בחסד כסאך, וואס הייסט בחסד כסאך? וואס איז ויכון בחסד כסאך? פשוט פשט אז מ'בעט אז דער כיסא, דער כיסא הכבוד זאל זיין מיט חסד. ער זאגט דארטן אזוי, די גמרא זאגט אין בבא בתרא דף י', אז ס'איז דא א פסוק מלוה השם חונן דל, וואס איז עס טייטש? ווער ס'איז מחונן א דל, ער גיט צדקה, איז ער א מלוה פארן כביכול. זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, פארוואס? ווייל כביכול עבד לוה לאיש מלוה, כביכול איז דער עבד, ביסט א מלוה פארן אייבערשטן. זאגט דער לקט יושר אזוי, ס'איז דא איינע פון די הלכות פון עבד לוה לאיש מלוה אין חושן משפט סימן י"ד סעיף א', אלע ווייסן דעם הלכה אז שטענדיג אין ביי א תובע מיט א נתבע איז התובע הולך אחר הנתבע, אויב די תובע וויל דעם בית דין און די נתבע וויל די בית דין זאל מען גיין נאכן נתבע, חוץ אויב דער תובע איז א מלווה.

טייטשט ער ויכון בחסד כסאך, דורך חסד ביסטו מכונן ס'זאל ווערן א כסא רחמים. בלקט יושר בשם החבר משה מינץ מען רעדט דא פון ראשונים, רבותי. מורא'דיגע מאמר. וואס הייסט צדקה וואס איז מעביר את רוע הגזירה? פארשטייט זיך דאס איז געלט, פארשטייט זיך דאס איז די גוט ווארט, יענעם המפייסו מתברך בי"א. המלבין שיניו של חבירו יותר ממשקהו חלב, א גוט ווארט זאגן יענעם, די גרעסטע מצוה, די גרעסטע צדקה וואס איז נאר שייך דורך די די. רבותי, לאמיר מסיים זיין מיט די עיקר, וואס איז די עיקר מצוות היום, נישט גראד דאס האט מען געדארפט אנהייבן, דאס האט מען געדארפט רעדן דרײַ שעה, וואס איז די עיקר מצוות היום, שתמליכוני עליכם. שתמליכוני עליכם דאס איז דער רב סעדיה גאון דער ערשטער טעם איז דאך דאס פארוואס בלאזט מען שופר ווייל אזוי איז געווען מנהג המלכים זאגט ער מען האט געבלאזן מיט חצוצרות וקרנות ווען מען האט ממליך געווען א מלך וכן עושים המלכים בתחילת מלכותם שתוקעים לפניהם בחצוצרות וקרנות זאגט דער רב סעדיה גאון וכן אנו ממליכים עלינו את הבורא יתברך ביום זה וכן אמר דוד בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך השם און דאס מיט אזא שמחה דער סמק מציריך דאס איז פון ראשונים דער סמק מציריך, ער שרייבט אין מצוה רייש צדיק א', אין מצוה רייש צדיק א' שרייבט ער דארטן הערה רייש עיין ו', שרייבט דער סמק מציריך, אז די וואס טוען אן לבנים ראש השנה, פארוואס טוט מען אן לבנים? פארוואס טוט מען אן לבנים? דאס איז לשון פון סמק. לפי שיש שמחה גדולה, כדי שלא תזוח דעתו עליו, פון אזא גרויס שמחה, ער קען, ער קען אראפגיין פון זינען, פון אזא שמחה, ולכך לובשו על בגדיו שיזכור יום המיתה. א מענטש זאל זיך מיט איך גיי ממליך זיין דעם אייבערשטן? איך גיי ממליך זיין דעם אייבערשטן? לאמיר זיך מתאר זיין אויף אונזער שפראך? מען האט געדארפט קרוינען עפעס א בן מלך, א מלך מלכים, מען האט אים געדארפט דארטן קרוינען דעם זון, האט מען געדארפט נעמען דעם יורש עצר, האט מען געדארפט דארטן לייגן, דארטן דארטן אים קרוינען. און מען האט געברענגט אויף דעם פון אלע מדינות, פון יעדן מדינה, נאר צוויי שרים. נאר צוויי שרים פון יעדן מדינה, נישט אריינגעלאזט אין שטאט, די שטאט האט מען געגרייט מיט גאלד און זילבער צוויי וואכן פריער, קיינער גייט נישט אריין, אין יוצא ואין בא, און ס'איז געקומען די מינוט, נאך אלע הכנות לאמיר נישט מאריך זיין, מען האט ארויסגענומען דעם קרוין בלע מ פויער פון בית גנזים, לייגן אויפן קאפ פונעם נייעם מלך, האט מען גענומען דארטן איינעם וואס רייניגט דארטן, מאכט ספאנדזשע די מיסט קאסטענעס, רייניגט די מיסט קאסטן, דו גייסט לייגן דעם קרוין, ער קען פלוצלינג משוגע ווערן, הא? די אלע מלאכים שטייען און דער רבוש"ע זאגט ניין דער מענטש תמליכוני עליכם דו זאלסט לייגן אויף מיר דעם קרוין, א מענטש קען אראפ גיין פון זינען פלוצלינג, ער קען אראפ גיין, זאגט ער דערפאר האט מען געהייסן לפי שיש אזוי ווי דער סמק מציריך, פארוואס טוט מען אן לבנים בראש השנה, לפי שיש שמחה גדולה, אין מצוה צדיק א' הערה רייש עיין ו', לפי שיש שמחה גדולה, כדי שלא תזוח דעתו עליו, ער זאל נישט ווערן צושפילט פון דעם רוב שמחה, ולכך לובשו על בגדיו שיזכור יום המיתה. שטייט מיט א גרויסן שמחה ווי דער דברי חיים פלעגט זאגן מלכיות זכרונות שופרות איז די ראשי תיבות גימטריא ש מ ז מיטן כולל איז ש מ ח שמח אז דו גייסט נאר מיט שמחה שמחה בשמחה מען האט געשמועסט אין אנהייב יא בכיה וואס מען האט גערעדט ראשי תיבות חתם סופר זאגט ראשי תיבות בכיה בשמך יגילון כל היום א גרעסערע שמחה ער גיסט זיך אויס צום אייבערשטן געווען פאר אפאר יאר צוריק איז געווען אין ירושלים אמעריקאנע איינס פון די אמעריקאנע געגענטס דארטן איז געווען דארטן א א איד ער איז שוין היינט מסתמא קרוב צו די נײַנציק נישט דעמאלטס איז געווען עטליכע אַכציק איז געווען דארטן עפעס א סיום א שס א סיום דארט און דער איד ווער עס האט געזען דעם איד ער וואלט נישט קענען גלייבן ער וואלט נישט קענען גלייבן די מעשה אבער דער איד אליינס האט עס דערציילט אויף זיך אז ער איז א איד א יודע ספר ירא שמים, א באטאמטער איד האט זיך געגעבן א הייב אויף, ער האט געזאגט רבותי איך וויל דערציילן מיין מעשה, ער האט געזאגט אזוי אז ער איז געווען נאכן קריג, זיין טאטע מאמע לא עלינו אראפ פון וועג, נישט קיין אידישקייט, ס'איז נישט געווען קיין שום אידישקייט אין שטוב, ער זאגט די איינציגסטע, ער האט נישט געוויסט נישט ראש השנה, נישט שמע ישראל, נישט פון שבת, גארנישט האט ער נישט געוויסט, ער האט נישט געוויסט קיין שמע ישראל צו זאגן, גארנישט, ער זאגט די איינציגסטע אידישקייט אין שטוב איז געווען וואס מען האט גערעדט אידיש, ער האט זיך געחבר'ט מיט צוויי שלעכטע חברים, ווען ער איז אלט געווען צוואַנציק, און ער האט אים, זיי האבן געארבעט דארט אין סמים, אין אמעריקע, מען רעדט א מעשה פאר זעכציק יאר צוריק, ס'איז א מעשה פאר זעכציק יאר צוריק, אין אמעריקע האט ער דארטן געשמוגלט, געארבעט מיט צוויי שלעכטע חברים, ביז די פאליציי האט זיי געכאפט אויף א מיסן אופן, וואס הייסט אויף א מיסן אופן? די פאליציי האט באשטעלט ביי זיי סחורה. קענסט עס נישט מכחיש זיין. קענסט שוין נישט מכחיש זיין. פאליציי האט באשטעלט ביי זיי סחורה, און זענען געווען דריי חברה, האט ער דערציילט, איינער איז אנטלאפן, איינער געווארן א עד מדינה, און ער איז געבליבן דארטן. ער איז געלאפן צום גרעסטן לויער, ער האט דעמאלטס געוואוינט אין מאנסי, די גרעסטע לויער האט ער געזאגט די נאמען, און ער האט אים געזאגט דער לויער, אז די פאליציי האט ביי דיר באשטעלט סחורה, וועל איך מיך זארגן דיר אראפנעמען, אויף וויפיל איך קען אראפנעמען? אויף פֿינף און צוואַנציק יאר, ווייניגער פון פֿינף און צוואַנציק יאר קען נישט זיין, ווייל ס'קען נישט זיין ווייניגער פון, די פאליציי האט באשטעלט ביי דיר סחורה, ער איז געווען צוברעקלט, אזוי דערציילט דער איד, ער איז געווען צוברעקלט, צושטאכן, צובראכן, ער איז אריינגעגאנגען אין א רעסטוראנט, טרעפט אים עפעס א עלטערע איד, פרעגט אים וואס ביסטו אזוי צובראכן? ביסט מיר נישט קיין נער'ס. איך בין דאך, איך בין א עלטערע איד, כ'האב איבערגעלעבט דעם קריג, קענסט מיר, קענסט מיר דערציילן. האט ער אים דערציילט. דערציילט די מעשה. דערציילט די גאנצע מעשה, האט דער עלטערע איד אים געזאגט, פאליציי האט ביי דיר באשטעלט סחורה, נארישקייטן, ס'וועט נישט העלפן קיין שום לויער. פאלג מיר, נעם בעסער א גוטן איד, נישט קיין לויער, נעם א רעבן. ער האט אים גענומען, ס'איז געווען פאר זעכציג יאר צוריק צום סקוליע רעבן זכרונו לברכה די אלטע סקוליע, ער האט אים גענומען מיט צו סקוליע, און ער איז אנגעקומען דארטן, האט דער רבי אים גענומ, האט אים גענומען מחזק זיין אמונה, האט אים געזאגט שמע ישראל, ס'איז דא א אייבישטער אויף די וועלט, ער האט עס אויך נישט געוואוסט. ער האט אים גענומען מחזק זיין מיט אמונה, וויסן ס'איז דא א אייבישטער, און אייבישטער מיט דיר, און הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ער האט אים גענומען פשוט א אלף בית אמונה, און האט אים געגעבן א ברכה, און ער איז געגאנגען אין בית משפט. ער איז געגאנגען אין בית משפט און האט גענומען טאקע דעם גרויסן לויער פון מאנסי וואס האט אים צוגעזאגט וויפיל צייט? נישט ווייניגער פון פינף און צוואנציג יאר. ער איז אנגעקומען אין בית משפט, און דער לויער איז נישטא, דערציילט ער. ער איז נישטא. ער האט אים באשטעלט, ער איז נישטא. מען האט געווארט דריי פערטל שעה אויפן לויער, נאך דריי פערטל שעה איז געקומען א טעלעפאן, אז די, אז ס'איז געווען א תקלה אין פליגער, ס'איז געווען א תקלה אין פליגער, ממילא העט ער שוין נישט קענען קומען, יעצט האט ער נוחת געווען נאר, און ער שיקט א תלמיד זיינע, ער שיקט א צווייטן. ער זאגט גלייך איז אריין געקומען די צווייטע, איז אריין געקומען די צווייטע, ער זאגט ער איז אריין געקומען, האט מען געזען אויף זיין פנים, האט מען געזען ווער איז א מתחיל, ער הייבט ערשט אן, ער איז א מתחיל אין די לויערשאפט, ער קען, אריין געקומען, געלאכט צו יעדן איינעם, עס האט אים אויס געזען די מצב מר ממרורים, אויב ס'איז געווען ביז יעצט מר איז יעצט געווען מרור, עס האט אים אויס געזען, עס האט זיך אנגעהויבן די דיון דארטן, די שופט הייבט אן צו רעדן, און דער מתחיל הייבט אן צו רעדן, זאגט ער די ערשטע צוויי מינוט האב איך פארשטאנען וואס ער רעדט,

דער תיק איז פארמאכט מחוסר הוכחות, ס'איז נישטא גענוג הוכחות, דער תיק איז פארמאכט, ער איז נישט געזעצן נישט קיין טאג און נישט קיין שעה, ער איז נישט געזעצן בכלל. איז ער געלאפן גלייך צו דעם מתחיל און אים געפרעגט, זאג נאר, וואס האסטו אים געזאגט דארטן די גאנצע צייט? כ'האב נישט פארשטאנען וואס ער רעדט. האט ער געזאגט כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, איך ווייס אויך נישט, נאר די ערשטע צוויי מינוט ווייס איך וואס כ'האב גערעדט, שפעטער ווייס איך גארנישט. די ערשטע צוויי מינוט איז ער געשטויגן אויף הימל אויף ערד אויף בוידעם אויף קלאץ. זאגט ער איך פארשטיי נישט פארוואס האט איר פארמאכט דעם תיק, די גרעסטע לויער האט מיר צוגעזאגט פֿינף און צוואַנציק יאר. אה, דאס אז ער האט פארמאכט די תיק איז א אנדערע סיבה, דער שופט איז מיין זיידע, ער וויל איך זאל אריינגיין אין שוק, מען זאל וויסן פון מיר, איך פארמאך אזעלכע תיקים, וועל איך אריינגיין אין שוק שטארק, איך וועל אריינגיין אין די גאס.

ווייל ווען ער ווען ווען דער גרויסער לויער קומט זיצט ער פֿינף און צוואַנציק יאר טאקע ס'איז געווען א תקלה אין פליגער כדי ער זאל קומען און ער איז א אייניקל דערציילט דער איד דער איד האט דערציילט אז ער איז צוריק געגאנגען גלייך נאכדעם צום סקאליער רבין דעמאלטס האט ער אים געהייסן לייגן תפילין און פון דעמאלטס ארויף ארויף מיי איר וועט אים זען היינט אין ירושלים וועט נישט גלייבן די מעשה וועט נישט קענען גלייבן אבער ער אליין דערציילט עס שטייט א שופט כל הארץ דער רחום וחנון אויף די גאנצע וועלט אמרו לפני זכרונות דאס איז די הייליגע רבי רבי ישכר דוב בעלזער זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל געזאגט אז מען בעט יעדן טאג ביי די עקידה עקידה שטייט אין זוהר הקדוש אז ס'איז נישטא קיין זאך וואס איז מבטל מיתה לא אית מאן דמבטל מותנא פונקט ווי פרשת עקידה עס גייט דעמאלטס ארויס א בת קול פון הימל אל תעש לו מאומה זאגט ער מען זאגט נאך די עקידה בעט מען רבונו של עולם כמו שכבש אבינו אבינו כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו און פרעגט רבי ישכר דוב בעלזער איז דאך א דבר והיפוכו אברהם אבינו האט כובש געווען די רחמים און אונז בעט מען יכבשו רחמיך את כעסך וואס גייט דא פאר? האט ער געזאגט שטייט אין חזל ווען אברהם אבינו איז געווען צו אויפן וועג צו די עקידה די שטן האט געוויסט אז דאס גייט שטיין פאר כלל ישראל האט ער געפריווט מיט אלע זייטן דאס אפצושטעלן ביז ער האט זיך פארשטעלט אפילו פאר א טייך האט אים נישט געלאזט אריבער גיין ביז צום סוף האט געזען ס'גייט אים נישט האט די שטן געזאגט פאר אברהם אבינו וואס האט דיר די אייבערשטער געזאגט האט ער געזאגט והעלהו נעם אים ארויף אויפן מזבח און נעם אים צוריק אראפ זאגט אים אברהם אבינו יא דאס ביסטו גערעכט. ווען דער אייבישטער האט נישט געזאגט שחטהו האט געזאגט והעלהו אבער אברהם אבינו האט אים געזאגט איך האב א כלל היות די ביסט א שטן איז וואס די זאגסט האב איך א כלל דארף איך מאכן פארקערט זאגט ר' ישכר דוב בעלז אונז בעטן דעם בורא כל עולמים ווען דער שטן הייבט אויף די פעק פון די עבירות ראש השנה ענטפער אים וואס אברהם אבינו האט געענטפערט, גערעכט ביסטע, אבער איך האב א כלל וואס דו זאגסט דארף מיר מאכן פארקערט, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו כן יכבשו רחמיך את כעסך איז א דבר והיפוכו, אונז דארפן מאכן פארקערט פון אים וואס ער זאגט, נאר אידן ווינטשן זיך. ר' חיים ברים פלעגט זאגן איז דאך דא די גמרא אין סוטה למד חית וואס קוקט אריין אין די גמרא זאגט דארטן קוקט אריין דארטן תוספות זאגט ואברכה מברכיך און נישט נאר פאר אברהם אבינו ס'איז אויף אלע דורות אלע דורות ווען אידן בענטשן זיך באותו זמן דער אייבישטער בענטשט דיר שטעל דיר פאר וואס דאס הייסט דו זאגסט פארן צווייטן לשנה טובה תכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים

כעבדים עינינו תלויות. די גמרא זאגט אין כתובות אז אז א גרושה איז פטור מיניק צו זיין דעם קינד. די מאן זאל זיך זוכן א מינקת. די טאטע זאל זוכן א מינקת. אבער די הלכה איז אז טאמער די קינד, זאגט די גמרא, קען די מאמע, ער דערקענט די מאמע, איז די מאמע יא מחויב מיניק צו זיין, און די טאטע דארף אים באצאלן. די טאטע דארף איר באצאלן. וויאזוי ווייסט מען צו די קינד דערקענט די מאמע צו נישט?

עינינו לך תלויות צו דיר, אבי הייב מיר אויף די אויגן צו די מאמע, צו די שכינה הקדושה, עינינו לך תלויות עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו, שנזכה כלנו יחד אנחנו אלה פה היום כלנו חיים, נזכה כלנו יחד ליכתב וליחתם בספרן של צדיקים גמורים, לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום.